מ'על היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק כ"ד, די קעפל איז חמשה עשר באב, עמוד זיבן און פֿערציק אין ליקוטי שיחות, ליקוטי שיחות חלק כ"ד, עמוד זיבן און פֿערציק, די קעפל איז חמשה עשר באב, און עס איז דא א שטערנדל לעבן חמשה עשר באב, און אונטן שטייט אז עס איז א סיום אויף מסכת תענית. סיום אויף מסכת תענית רעדט וועגן דעם יום טוב וואס איז געווארן אין חמשה עשר באב, דער רבי וועט רעדן וועגן דעם ענין פון חמשה עשר באב אין דעם סיום פון מסכת תענית, מאכן א סיום אויף די מסכת, און אויך צום סוף וועט דער רבי אין די הערה מחבר זיין דעם אנהייב מסכת מיטן סוף מיטן סוף מסכת ווי דער רבינ'ס שיטה איז אלעמאל אז ס'דארף טרעפן א שייכות פון די אנהייב מסכת מיטן סוף פון די מסכת מיט די נעקסטע מסכת, און דאס איז א געוואלדיגע געוואלדיגע געשמאקע שיחה. די רבי פרעגט פשוט שווערע שאלות וואס איז נישט צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט, און די רבי וועט מאכן דאך חידושים נפלאים וואס די גמרא וויל דארט דערציילן וועגן דעם, און די ווערט א נייע ליכטיגקייט, ס'ווערט פשוט א נייע ליכטיגקייט אין די גמרא, ס'ווערט פארשטאנדיג די גמרא, ס'ווערט פארשטאנדיג וואס די מעשה וואס טוט זיך דארט מיט חמשה עשר באב, וואס איז דער יום טוב פון חמשה עשר באב, וואס די טיפקייט פון חמשה עשר באב, ווי גרויס איז דער יום טוב, ממש פשוט מען קען זאגן שמעו ותחי נפשכם, פשוט מחיה צו לערנען די שיחה. אות אלף, אויף דעם וואס די משנה זאגט אין תענית עמוד כ"ו, כ"ו עמוד ב, זאגט די משנה לא היו ימים טובים לישראל חמישה עשר באב וכיום הכיפורים, ס'נישטא אזא יום טוב ביי אידן אזוי ווי חמישה עשר באב און יום כיפור. ברענגט די גמרא כמה טעמים פון אמוראים אויף דעם יום טוב פון טו באב, די גמרא ברענגט פינף סיבות וואס איז די יום טוב פון חמישה עשר באב, מען וועט אויסרעכענען אלע פינף און מסביר זיין וואס דאס איז, דער רבי ברענגט אראפ די גמרא יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, האבן גלערנט נישט לאנג אין פרשת אין מטות אין מסעי דאכט זיך ס'שטייט אויכעט פריער וועגן די בנות צלפחד וואס זענען געקומען מיט א טענה אז זיי האבן נישט קיין ברידער פארוואס זאלן זיי נישט קריגן קיין נחלה אין ארץ ישראל האט דער אויבערשטער געזאגט אז זאלן קריגן א נחלה אבער וויבאלד אז זיי זענען נאר פרויען און זיי וועלן חתונה האבן זיי דאך נישט מיט וועמען צו חתונה האבן אין אין אין זייער פלאץ ממילא און זיי גייען חתונה האבן מיט אנדערע שבטים, דערנאכדעם אז עס וועט קומען א צייט, עט די חלק וואס זיי האבן געקראגן, וואס צלפחד האט געקראגן, עט אריבער גיין צו א אנדער שבט, וואס עס שטייט ולא תסוב נחלה משבט לשבט, מען טאר נישט אריבער גיין, ממילא זאגט דער אויבערשטער אז זיי מוזן חתונה האבן מיט איינעם פון זייער שבט, איז געווען א ענין פון א גזירה מן השמים, עס שטייט אין חומש אז מען טאר נישט חתונה האבן שבטים איינער מיטן צווייטן. וואס איז געקומען חמשה עשר באב שפעטער, האט מען אויסגעפונען פון א פסוק, ווי דער רבי זאגט שפעטער, מען לערנט דאך אויס פון א פסוק, אז ס'איז בטל געווארן דער ענין, ס'איז געווען נאר ביי דעם ערשטן דור האט מען נישט געטארט, ביי די אנדערע דורות קען מען שוין חתונה האבן מיט אנדערע שבטים, איז געווארן א גרויסער יום טוב, ס'איז געווען הותרו שבטים לבוא זה בזה. די צווייטע סיבה, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, באוואוסט די מורא'דיגע מעשה וואס עס שטייט אין שופטים מיט פילגש בגבעה, א מעשה מיט איינער פון שבט בנימין וואס זיי האבן אפגעטון דארטן זייער א מיעסע מעשה, און די אלע שבטים האבן מחליט געווען אז מען האט נישט חתונה, קיינער זאל נישט חתונה האבן מיט שבט בנימין. ס'איז געקומען חמשה עשר באב, שפעטער א יאר צו צוויי, איך ווייס נישט פונקט ווען עס איז געווען, האט מען מבטל געווען דעם ענין, איז הותר שבט בנימין לבוא בקהל, געווארן א גרויסער יום טוב חמשה עשר באב. די דריטע זאך, יום שכלו בו מתי מדבר, חמשה עשר באב איז דער טאג וואס די מענטשן אין מדבר האבן אויפגעהערט צו שטארבן. ס'איז דאך געווען א גזירה נאך די מרגלים אז פערציג יאר וועט מען גיין אין מדבר, און אלע וואס זענען געווען פון צוואנציג ביז זעכציג זענען אלע וועלן שטארבן אין מדבר, און דער נייער דור וועט אריינגיין אין ארץ ישראל. טאקע אין חומש דברים הייבט אן משה רבינו רעדן צו דעם נייעם דור וואס זיי גייען אריינגיין אין ארץ ישראל, ער רעדט שוין נישט צו דעם דור המדבר. שטייט אז ס'איז געווען אזוי, יעדן תשעה באב האבן זיי געגאנגען מ'האט געגראבן קברים, און זיך אריינגעלייגט, און אין דער פרי, ווער ס'איז געשטארבן איז געבליבן דארטן ליגן, און ווער ס'איז געווען לעבעדיג איז אויפגעשטאנען. אזוי האט מען געמאכט יעדן יאר. ס'איז געקומען דעם לעצטן יאר תשעה באב, האבן זיך אלע געמאכט קברים, די אלע פון די עלטערע מענטשן, זיי האבן זיך אריינגעלייגט, און אויף מארגן אינדערפרי, אלע שטייען אויף, האבן זיי געמיינט, וואס טוט זיך דא? האבן זיי געמיינט אפשר האבן זיי געמאכט א טעות אין דעם תאריך, און ס'איז נישט תשעה באב, דערפאר איז קיינער נישט געשטארבן. האבן זיך אריינגעלייגט י"א און י"ב און י"ג יעדע נאכט האבן זיך אריינגעלייגט, ס'איז געקומען ט"ו האבן זיי שוין געזען אז די לבנה איז שוין במילואו, האבן זיי דאך זיכער נישט געמאכט קיין טעות, האבן זיי געוואוסט אז ס'האט זיך געענדיגט, איז חמשה עשר באב איז דער לשון יום שכלו בו מתי מדבר, מ'האט אויפגעהערט צו שטארבן, די אלע וואס זענען געווען דארטן זענען געבליבן לעבן און אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל.

הושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל וואס איז געווען ס'איז געווען א צייט וואס איז געווען מלכי ישראל ס'איז געווען א צייט וואס איז געווען מלכי בית דוד מלכי בית דוד איז דוד המלך דערנאך געווען שלמה דערנאך געווען זיין זון רחבעם דערנאך געקומען ירבעם בן נבט חוטא ומחטיא את הרבים, איז ער געגאנגען און האט צושפליט, האט צוטיילט, האט צושפליטערט די מלוכה, ס'איז געווארן מלכי בית דוד, און ס'איז געווארן מלכי ישראל, ווען ער איז געווארן מלך, מלך אויף דאס, איז אסאך רוב אידן זענען מיטגעגאנגען מיט אים, און ער האט זיך געמאכט ערגעץ א פלאץ וואס דארטן זאל מען עולה לרגל זיין, מיט עבודה זרה מיט אלס, און האט געשטעלט שומרים אז מען זאל נישט קענען ארויפגיין אין בית המקדש עולה לרגל זיין. ס'איז געקומען חמשה עשר באב, ס'איז געקומען הושע בן אלה, און ער האט גענומען די פרוזדויות, דאס הייסט די שומרים וואס זיי האבן אכטונג געגעבן מ'זאל נישט קענען גיין, און ער איז פטור געווארן פון זיי, האט זיי אוועקגעשיקט. דאס איז נאך איין זאך, דערנאכדעם איז געווען יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ס'איז געווען אין חורבן בית שני, שטייט אין גמרא אין גיטין די מעשה מיט הרוגי ביתר, מיליאנען אידן זענען נעבעך געהארגעט געווארן יעמאלט, ס'איז געווען א גזירה יעמאלט מ'האט זיי נישט געלאזט באגראבן זענען געלעגן זייער א לאנגע צייט ס'איז געווען א נס אז זענען קיינער נישט געווארן פארפוילט אדער פארשטונקען זענען געבליבן אלע גאנץ ווי ס'איז חמשה עשר באב האט מען געגעבן רשות אז מען קען גיין זיי נעמען און זיי באגראבן דאס איז די אלע זאכן וואס די גמרא ברענגט אראפ דערנאכדעם קומט די לעצטע זאך צום סוף ברענגט די גמרא רבה ורבי יוסף דער לשון פון די גמרא רבה ורבי יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה חמשה עשר באב האט מען אויפגעהערט צו שניידן האלץ פאר די מערכה פאר דעם מזבח וואס מ'דארף האבן אויף די קרבנות תניא די גמרא ברענגט א ראיה רבי אליעזר הגדול אומר חמישה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה לא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינן יבשים אז מען שניידט האלץ, דארף מען זען אז ס'זאל זיין א גוטע זון, ס'זאל זיין גוט ווארים, ס'זאל אויסטריקענען די האלץ, ס'זאל נישט זיין קיין ווערים. חס ושלום אז ס'איז דא א ווארים, איז דאס פסול צו ברענגען אויפ'ן מזבח. זאגט רבי אליעזר, חמשה עשר באב הייבט אן די זון ווערן שוואכער, די זון ווערט שוואכער טוט עס נישט אויסטריקענען די האלץ גוט, הערט מען אויף צו שניידן. איז חמשה עשר באב איז דער טאג, ווי דער לשון איז, רבה ורבי יוסף דאמרי תרוייהו, פסקו מלכרות עצים למערכה. און די האלץ וואס מען האט געשניטן און געענדיגט חמשה עשר באב האט מען גענוצט ביז דעם קומענדיגן ניסן, מען האט עס גענוצט אין אלול און אין תשרי און אין חשוון און אין כסלו, ביז ניסן האט מען גענוצט, יעמאלט האט מען אנגעהויבן נאכאמאל צו שניידן. און די גמרא ענדיגט צו, אמר ר' מנשיה, וקרו ליה יום תבר מגל, איים סארי וקרו ליה יום תבר מגל דעם טאג חמישה עשר באב רופט מען אן דעם טאג וואס מ'האט צובראכן דעם האק מגל מיינט א גרזן א האק אין אידיש דאס איז געווען דער טאג וואס מ'האט גענומען מען דארף דאך מער נישט האבן דעם מגל מען שניידט נישט מער קיין האלץ פון חמישה עשר באב האט מען צובראכן דעם מגל דאס איז די גמרא פון די זאך וואס די גמרא ברענגט אראפ די אלע זאכן מיר האבן הותרו שבטים לבוא זה בזה הותר שבט בנימין כלו בו מתי מדבר, ביטל הושע בן אלה די שומרים, ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, די זעקסטע זאך איז, דאס איז זעקס נישט פינף, די זעקסטע זאך איז, אז מען האט אויפגעהערט צו שניידן האלץ, יעצט הייבט אן דער רבי פרעגן די שאלות. ביי די אלע פריערדיגע טעמים איז פארשטאנדיג פארוואס דער טאג איז אנגענומען געווארן אלס א יום טוב, די אלע פינף טעמים איז זייער געשמאק, פארשטאנדיג פארוואס, ווייל עס האט זיך דאן אויפגעטאן אן ענין טוב ותועלת פאר אידן, א מורא'דיגע זאך איז געווען, ס'געווען זייער א געשמאקע זאך, יעדער איינער פון די אלע פינף טוט אויף א זאך פאר די אידן, וואס טוט עס אויף? דער ביטול והפסק פון א גזירה ועונש, ווי מ'האט געלערנט פריערט און דער רבי גייט עס נאכאמאל מסביר זיין וואס איז געווען, וואס איז די מעלה וואס דא איז געווען, יום שכלו בו מתי מדבר, ס'האט אויפגעהערט צו שטארבן, א גרויסע זאך, יום שביטל הושע שלא יעלו ישראל לרגל, מ'קען אנהייבן גיין צוריק לרגל, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה זענען געלעגן אזויפיל צייט, מ'דארף זיי באגראבן, אדער דאס איז אז געווען איין פון א גזירה ווי אויניש איז ער אגעגאנגען ווען איך האט מילא חסר וואו דא מילא חסר יום שוט רשפוט לא וזה וזה וכן יש חסר מיין שבט דער צווייט שבט געווארן אויס חסר אדער נאך א זאך יום שוט השבט ביום לא קא קיין האט נישט געוואלט חסר מיט שבט ביום איך געווען איין פון א חסר איך געוואר מילא חסר איז אלע פינף געפינט אין מוירדיגע מיילס וואס איז אומגעטון רבי איז ממשיך, אבער בנוגע דעם לעצטן טעם, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, דארף מען פארשטיין, א שווערע שאלה, וואס פאר א מעלה מיוחדת וטוב איז דא אינעם הפסק פון גרייטן עצים למערכה? וואס א מעלה איז דאס, וואס צוליב דעם זאל דער טאג זיין א יום טוב, נישט נאר יום טוב, און דערצו נאך א יום טוב גדול, וואס לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים.

מען האט דאך דעם טאג אויפגעהערט, רבי האט אונטערגעשטראכן, אויפגעהערט טון אן ענין לצורך המקדש, ווערט דאס א יום טוב? און רב מנשה איז נאך מוסיף אז דער הפסק כריתת עצים למערכה איז איז אזא ענין נעלה ביז אז נקרא בשם, ער לייגט נאך צו א מורא'דיגע זאך, מען האט אים געגעבן א ספעשל נאמען, מען רופט דעם טאג מיט א שם מיוחד, יום יום תבר יום תבר מגל, דעם טאג וואס מען צוברעכט דעם האק.

קומט אויס אז דאס קומט מצד א חלישות וחיסרון אין א ענין טוב שבטבע, ביז יעצט איז די זון שטארק און ס'טריקנט אויס די האלץ און ס'איז נישטא קיין ווערים, יעצט איז געווארן א חיסרון די זון ווערט שוואכער קען עס נישט אויסטריקענען, איז דאך געווארן א חלישות און א חיסרון אין א ענין טוב וואס די זון איז נישט ווי ס'איז געווען פריער, ס'איז א ענין טוב שבטבע וואס ברענגט א תועלת. עס ברענגט א תועלת אויף די עצים זאלן זיין גוט, און איז א הכרח כדי צו האבן טרוקענע עצים למערכה, איז דאך עס א זאך וואס נישט מען האט עס געמאכט ווייל מ'האט געוואלט, ווייל עס איז נישט געווען קיין ברירה, וואס איז דא די גרויסע, וואס איז דא די גרויסע זאך, לויט רב לעזער ווערט נאך די שאלה אסאך שווערער. פון דעם וואס דער טעם יום שפסקו מלכרות עצים איז א דעת רבים, די פריערדיגע זאכן די אלע פינף זאכן, איז זאגט זאגט איין תנא זאגט עס דארטן,

נישט ווי די טעמים שלפני זה, וואס יעדע טעם איז א דעת יחיד, ס'דא פינף דעות וואס זיי זאגן וואס איז געווען די סיבה אויף חמשה עשר באב איז א גרויסער יום טוב, יעדער איינער איז א דעת יחיד, ס'קומט צו די מעלה פון חמשה עשר באב, אז מען האט אויפגעהערט שניידן די האלץ, זאגן עס צוויי צוזאמען רבה און רב יוסף דעת רבים, און צו דערצו קומט נאך רב מנשה און לייגט צו אז ס'איז א ענין פון יום תבר מגל. נישט ווי די טעמים שלפני זה וואס יעדע טעם איז א דעת יחיד, איז משמע פון דעם איז פארשטאנדיג אז ער איז א טעם עיקרי, אז ס'זאגן אים צוויי מענטשן די צוויי צד צוויי אמוראים צוזאמען זאגן עס דאס איז א מער טעם ווי איין אמורא זאגט עס, דאס איז א טעם עיקרי אויף דער שמחה ויום טוב פון חמשה עשר באב, על כל פנים מער פון די אנדערע טעמים, כאטש אז כל הנך אמוראי לא פליגי, די אמוראים קריגן זיך נישט איינער אויפן אנדערן, אלא מר גמיר האי מרביה ומר גמיר האי מרביה, יעדער איינער זאגט א זאך וואס ער האט געהערט פון זיין רבי, דעסוועגן אז ס'קומט און ס'זאגן עס צוויי צוזאמען, און רב מנשה לייגט נאך צו צו דעם מיט אזא מורא'דיגע זאך, ס'ווערט אנגערופן יום תבר מגל, דעם טאג וואס מ'צוברעכט דעם האק. און וואס טוט זיך דא? דארף מען פארשטיין וואס איז דא די מעלה אין חמשה עשר באב, די לעצטע זאך וואס מ'רעכנט אויס, עס ווערט אויסגערעכנט דווקא פון א דעת רבים, און נישט קיין דעת יחיד, וואס איז די מעלה אין דעם אזוי גרויס לכאורה דאך האט עס א חיסרון, ס'איז נישט קיין מעלה, די אנדערע פינף איז א מילוי חיסרון, און ס'איז געווען אן ענין וואס מ'האט אראפגענומען א גזירה, און מילוי חיסרון ביי אנדערע זאכן, דא קומט אויס אז ס'איז גאר א אנדערע זאך, בפרט נאך לויט רבי אליעזר וואס רבי אליעזר זאגט אז ס'האט צוטון מיט דעם ענין פון תשש כוחה של חמה, איז דאס געווארן א ענין פון א חיסרון אין די חמה, דערפאר קען מען נישט שניידן ווייל ס'וועט ווערן דארטן, ס'וועט זיין דארטן ווערים און דאס נישט קענען ברענגען צום מזבח. אות ב' רבינו גרשם,

זאך וואס אלעמאל וואס טוט מען מ'הערט אויף שניידן די האלץ וואס איז דא די מעלה וואס איז דא דער יום טוב אות ב' רבינו גרשם בפירושו זאגט אז די חשיבות פון יום שפסקו מלכרות עצים למערכה איז ווייל לפי שעה שהיו דער לשון פון דעם רבינו גרשם לפי שעה שהיו עסוקים לכרות עצים למערכה היו מתבטלין בתלמוד תורה אבל אותו יום פסקו בשעת מען דארף גיין שניידן האלץ, קען מען נישט לערנען, איז מען פארנומען מיט שניידן די האלץ, דעם טאג פון חמשה עשר באב האט מען אויפגעהערט צו שניידן די האלץ, ממילא ועשו יום טוב, פארוואס? זאגט דער רבינו גרשם, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה, מען האט געהאט מער צייט צו לערנען תורה, וואס לפי דבריו איז מוסבר דער עילוי פון דעם יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, ער גיט זייער א געשמאקן ענטפער, א געשמאקן תירוץ פארוואס ס'איז יום טוב, ווייל טאקע ס'א חסרון מ'האט אויפגעהערט צו שניידן האלץ, וואס ארויס פון א מעלה און מ'האט געקענט לערנען תורה מער, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, וואס צוליב דעם עשו יום טוב, זייער געשמאק, דאס איז רבינו גרשון. דער רשבם, דער רשבם אבער זאגט, ואותו יום שפסקו היו שמחים, א לשון פונעם רשבם, שהיו לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת. דער לשון איז היו משלימין, ברענגט אויף אין הערה, אז אין עין יעקב ברענגט ער היו משלימין ומסיימין מצוה גדולה כזאת. אן אנדער טעם ווי דער רבינו גרשון, ער זאגט אז דער טעם איז ווייל אין דעם טאג האט מען אויפגעהערט, מען האט משלים געווען די מצוה, מען דארף מער נישט האבן קיין האלץ ווייל מען קען נישט שניידן מער ווייל די זון איז נישט שטארק, אבער מ'האט גענומען גענוג האלץ וואס מען וועט האבן ביז ביז ניסן. זאגט דער רשבם, מאכט עס א שמחה, מצוה גדולה, פארוואס מאכט מען עס? מיר זעען ווייטער, אז מען ענדיגט שמחת תורה ענדיגט מען חומש, שטייט אין די ווען מען זאגט די די מען רופט אויס דעם חתן בראשית, וואס זאגט מען דארטן? אז מען מאכט א גרויסע שמחה לגמרה של תורה, מען ענדיגט א זאך א גרויסע מצוה, דארף מען מאכן א שמחה גדולה. אז די מעלה ושמחה פון הפסק כריתת עצים, זאגט דער רשבם, איז פארבונדן דערמיט וואס מען האט משלים געווען די מצוה, מען האט געענדיגט שניידן, כשם ווי מען געפינט דעם ענין השמחה ביי דער השלמה וגמר פון אנדערע מצוות. מיר געפינען אז ס'איז א מנהג לשמוח בענין מצוה עד שכשהשלימה, עושים שמחה ומשתה ויום טוב, דער קרבן העדה אין די ירושלמי זאגט והיו שמחין לגמרה של מצוה, די אלע ערטער, און דער תוספות יום טוב אין תענית זאגט וכיוון שנגמר מלאכת השם, עשו יום טוב, כדרך שעושים סעודה לגמרה של תורה, מאכט מען א גאנצע סעודה שמחת תורה. און אויך דער, אז ער ברענגט, דער רבי ברענגט אראפ נאך א זאך וואס זיי שרייבן אויך דער רן, אז מנהג ישראל איז לשמוח ולעשות יום טוב בהשלמת המצוה. דאס איז וואס דער רשבם זאגט, דאס איז די סיבה אויף דעם יום טוב וואס איז געווארן חמשה עשר באב, כשם ווי מ'געפינט דעם ענין השמחה ביי דער השלמה וגמר פון אנדערע מצוות. ס'איז פארשטאנדיג פארוואס דער רשבם וויל נישט לערנען ווי רבינו גרשון, פארוואס לערנט נישט דער רשבם ווי רבינו גרשון, אז מען זאל קענען לערנען. רבינו גרשון זאגט, אז וויבאלד ביז יעצט איז מען געווען פארנומען מיט האלץ, יעצט קען מען זיצן לערנען. זאגט דער רבי א זייער געשמאק, צוויי סיבות פארוואס דער רשבם לערנט נישט ווי אים, ווייל לפי, לפי דעת רבינו גרשון, איז א', העיקר חסר בגמרא, דער רשבם זאגט ס'שטייט נישט אין גמרא אזא זאך ווערט נישט דערמאנט אין קיין ארט אין גמרא, אז וויבאלד ביז יעצט האט מען נישט געקענט לערנען, יעצט גייט מען יא לערנען, ממילא קען ער נישט לערנען אזוי, זאגט ער נאר וואס, וויבאלד אז מ'האט געענדיגט די מצוה מאכט מען א שמחה. די מעלה וואס מכאן ואילך היו עוסקים בתורה ווערט נישט דערמאנט אין דברי רבה, און דאס איז וואס די גמרא איז ממשיך, מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, די גמרא זאגט דאך פארט, אז ס'ווערט די נעכט ווערן גרעסער, דער טאג ווערט קלענער, די נעכט ווערן גרעסער, דארף מען לערנען מער. זאגט די גמרא, מכאן ואילך, דמוסיף, דמוסיף יוסיף, קומט אלס א מאמר נוסף, ס'אלס א הוראה, נישט אלס א טעם. ס'איז נישט קיין טעם אויף דעם, ווייל וויבאלד אז מ'האט געשניטן האלץ האט מען נישט געקענט לערנען, יעצט קען מען יא לערנען, נאר די גמרא זאגט אונז א נייע זאך, א נייע הוראה, וויבאלד אז ס'ווערן, די זון ווערט שוואכער און די טעג ווערן קירצער, די נעכט ווערן לענגער, דארף מען לערנען מער, קומט אלס א מאמר נוסף, אלס א הוראה, נישט אלס א טעם, און איז בכלל מדגיש נישט דעם עצם ענין, אז מען קען דעמאלט עוסק זיין בתורה, נישט דאס קומט אונז זאגן, נאר אז פון דעם טאג איז מוסיף מלילות על הימים, די נעכט ווערן גרעסער, דארף מען מוסיף זיין אין לערנען, מוסיף מלילות על הימים דער לשון איז לעסוק בתורה דאס איז שייך צו אלע מענטשן זאגט דער רבי ס'איז נישט שייך נאר צו דעם שניידן האלץ איז ממילא דערפאר קען ער נישט לערנען ווי רבינו גרשון און נישט דווקא צו די כורתי עצים דער רבי לייגט צו נאך געשמאק בפרט אז כריתת עצים איז מסתם ווי יעדער ארבעט געטון געווארן נישט בלילות ווער גייט שניידן האלץ ביינאכט האלץ שניידט מען בייטאג דאך דאך דאך די גמרא מוסיף אז די נאכט ווערט גרעסער מען זאל לערנען ביי נאכט האט עס נישט קיין שייכות צו דעם דערפאר קען ער נישט לערנען ווי רבינו גרשון און דער רשבם לערנט אן אנדער טעם ער לערנט דעם טעם ווייל מ'האט מסיים געווען א מצווה עושין סעודה לגמרה של לגמרה של תורה איז דאך בנדון דידן נישט קיין אויסנאם ביי כורתי עצים ביי אלעמען איז דאך די זעלבע זאך וואס איז די צווייטע סיבה פארוואס דער רבינו פארוואס ער קען נישט לערנען דער רשבם לערנט נישט ווי רבינו גרשון זאגט דער רבי פארוואס איז דאס יא פארוואס איז דאס ווייל ס'איז נישט מסתבר אז מ'זאל קובע זיין א יום טוב וואס זאל ארויסברענגען א חסרון אין דער מצוה ופעולה פון כריתת עצים און די גמרא טאקע זאגט אז מ'הייבט אן לערנען מער אבער וואס איז דער גאנצער יום טוב וואס איך מאך ווייל מ'האט אויפגעהערט שניידן די האלץ לייגט זיך נישט אין שכל אז ס'זאל זיין א יום טוב צוליב א חסרון אין א מצוה און א פעולה פון שניידן האלץ פאר דעם מזבח אויף צו קענען מאכן די קרבנות. איז דער רבי צו אריינגיין דרך אגב פארוואס דער רשבם לערנט נישט ווי רבינו גרשון. מען דארף אבער פארשטיין דעם לשון מצוה גדולה, דער רשבם זאגט אז מ'האט געענדיגט א מצוה גדולה, מ'זעהט נאכאמאל דעם לשון, ואותו יום שפסקו היו שמחים לפי שבאותו יום היו משלימים מצוה גדולה כזאת זאגט דער רבי מ'דארף פארשטיין דעם לשון מצוה גדולה איז דער רשבם בפשטות אויסן צו מסביר זיין פארוואס חמישה עשר באב איז נישט סתם א יום טוב נאר לא היו ימים טובים לישראל ווי ער יום הכיפורים ווי ער ויום הכיפורים חמישה עשר באב ווי יום כיפור איז די גרעסטע ימים טובים א יום טוב גדול ומיוחד דערפאר ניצט ער דעם לשון מצוה גדולה יא עס שטייט דאך אז א יום טוב גדול, לא היו ימים טובים לישראל. זאגט דער רבי אויב אזוי פארשטיי איך נישט וואס דא טוט זיך. צריך ביאור. פארוואס איז כריתת עצים למערכה א מצוה גדולה? וואס דער מצוה גדולה? נישט סתם א מצוה, ס'איז א מצוה, אבער פארוואס מצוה גדולה? דער רשבם זאגט דאך א לשון מצוה גדולה. ואדרבה, לכאורה איז עס גאר נאר א הכשר מצוה.

ובפרט אז אפילו ביי א גמר פון א מצוה ממש, למשל סיום התורה ווען מען ענדיגט די תורה, ווי דער טור שרייבט און דער רמא שרייבט, געפינט מען נישט דעם לשון אז עס איז א זמן פון שמחה גדולה, ויום טוב שלא היו ימים טובים כמוהו. מען געפינט נישט אין קיין ארט אזא זאך. און דווקא דא, ביי דעם ענין וואס מען הערט אויף שניידן האלץ, און ס'איז א מצוה, ס'איז א הכשר מצוה, ווען מ'ענדיגט די גאנצע תורה, גמרה של תורה, שטייט נישט אז שמחת תורה איז גרעסער, איז גרעסער ווי יום כיפור און דער גרעסטער יום טוב, לא היה יום טוב לישראל כשמחת תורה, שטייט נישט אין קיין ארט, און דווקא דא שטייט עס יא, און ער רופט דאס אן מצוה גדולה, וואס טוט זיך דא? אין הערה דרײַ און צוואַנציק ברענגט דער רבי ראה רמא שם, ים של שלמה שם, דסיום מסכתא הוי סעודת מצוה, און דער ים של שלמה לייגט צו, דער רבי זאגט להעיר פון דעם ים של שלמה, ואם כן, השלמת הספר, ער זאגט יא, אין לך מצווה גדולה מזו. פארוואס? דאפילו מי שלא סיים מסכתא זו, מצווה רבה שישמח עם המסיים. איינער מאכט א סיום מסכתא, זאלן זיך אלע פרייען מיט אים, נישט נאר ער אליין. אקעי, אבער פון דעסטוועגן די שאלה בלייבט א שאלה, וואס טוט די מצווה גדולה, ס'איז דאך נאר א הכשר מצווה, וואס, וואס טוט זיך דא? האבן מיר דערווייל ביז יעצט האבן מיר צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז, די ערשטע פינף זאכן וואס די גמרא רעכנט אויס, איז געוואלדיג וואס ס'האט אויפגעטאן די זאכן, ס'האט ממלא געווען חסרונות, אראפגענומען גזירות, ווי מ'האט גערעדט פריער די אלע פרטים, ווען ס'קומט צו דעם איז פונקט פארקערט, ס'געווארן א חסרון מ'האט אויפגעהערט, רב לעזער הגדול זאגט נאך אז דער חסרון איז נישט ווייל מ'האט געוואלט ווייל ס'איז נישט געווען קיין ברירה, און וואס ווערט די גרויסע שמחה פון דעם וואס ווערט א גרויסע שמחה צווייטע שאלה איז אויף דעם רשבם וואס רשבם זאגט ער זאגט א סיבה פאר וואס זאגט ער די סיבה איז אז ווען מען ענדיגט א מצווה און א מצווה גדולה יעמאלט מאכט מען א גרויסע שמחה דערפאר איז די שמחה פון חמישה עשר באב נישט ווייל מ'האט אויפגעהערט שניידן נאר ווייל מ'האט ווייל מ'האט יעמאלט אויף דעם מ'הערט אויף דעם שניידן ענדיגט מען די מצוה פון שניידן פאר דעם יאר, דארף מען מאכן א גרויסע שמחה אזוי ווי ווען מען ענדיגט שמחת תורה די תורה, אבער וואס איז די שאלה ווערט די שאלה וואס ווערט די שמחה גדולה מצוה גדולה, ס'איז נאר א הכשר מצוה, אין אות גימל וועט דער רבי מסביר זיין יעצט צוגיין, ווי געזאגט פריער אז אין דעם סיבה פון חמשה עשר באב ווייל מען האט אויפגעהערט שניידן די האלץ איז דאס א דעת רבים ערשטנס, און צווייטנס קומט צו אויכעט ר' מנשה, זאגט דער רבי וואס איז ר' מנשה וואס לייגט ער. דאָס האָט געמוזט זײַן, װאָס װיל דער רב מנשה אױסגעבן? אין דברי רב מנשה, קרו ליה יום תבר מגל, ער לײגט צו, מ'האָט אים געגעבן אַ נאָמען, יום תבר מגל, דעם טאָג װאָס מ'ברעכט דעם האַק. געפֿינט מען אױך צװײ פּירושים. דאָ צװײ פּירושים, נישט אַלע האַלטן די זעלבן זאַך, װאָס מײנט יום תבואה מגו. תּוספֿות

נאך אמאל די לשון פון תוספות איז שמונעין מלכרות עצים למערכה די לשון פון רבינו גרשום איז מכאן ואילך אין צריכים המגל לכרות עצים מען דארף עס מער נישט האבן מען האט אויפגעהערט צו שניידן דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 26 אז עס שטייט אויך אין ערוך אין ערך תבר שרייבט ער דארטן שהיה פוסק מגל מלכרות עצים למערכה און מ'האט אויפגעהערט אים ניצן אויף די מערכה. דאס איז תוספות מיט תוספות מיט דעם רבינו גרשום. דער רשבם לערנט אנדערש אינגאנצן. דער רשבם אין בבא בתרא שטייט אויך דער ענין פון יום תבר מגל, זאגט דער רשבם, אבער טייטשט, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, שנשברו הקרדומות, די קרדומות זענען צובראכן געווארן, דאס מיינט תבר מיינט געבראכן, שאין צורך, און ער לייגט צו דעם לשון פונקט פון דעם רשבם, שנשברו הקרדומות, פארוואס? שאין צורך עוד בהן לחטוב עצים, איך דארף אים מער נישט האבן אויף צו שניידן קיין האלץ, דאס איז וואס רב מנשה זאגט. וואס אין פשטות לשונו איז משמע אז דער שם תבר מגל מיינט נישט נאר ארויסברענגען אז מען דארף מער נישט כורת זיין מיט מגל ווי מען לערנט אין תוספות און אינעם רבינו גרשום, נאר אז כפשוטו, מען האט צובראכן דעם מגל, דעם קרדום, דעם האק האט מען צובראכן, און אזוי איז אויך משמע אין פירוש רש"י, געוואלדיג, סאו מיר האבן תוספות מיטן רבינו גרשום זאגן אז ס'געווען א ענין מ'האט דאס מער נישט געניצט, ווי געזאגט פריער דעם לשון, דער רשבם, און פון רש"י ווייזט אויך אויס אז פשוט כפשוטו האט מען גענומען די מגל און מ'האט זיי צעבראכן, מ'דארף עס מער נישט האבן. אזוי ווייזט אויך אויס פון פירוש רש"י, וואס פירוש רש"י זאגט דער רבי אין גמרא אין תענית דארטן אויפן פלאץ, וואס איז מפרש שבירת הגרזן, מ'האט צעבראכן די מגל. און דער הכרח אויף דעם פירוש אין גמרא איז מובן בפשטות. וואס איז דער הכרח צו זאגן אז מ'האט אים צובראכן, זאגט דער רבי זייער פשוט. נוסף אויף דעם וואס דער פשוט'ער טייטש פון תבר מגל איז נישט בטל אדער פסק, שטייט תבר מגל, שטייט נישט בטל המגל, שטייט נישט פסק המגל. די גמרא נוצט דעם לשון תבר. איז שבירת הכלי גרזן. האב איך שוין איין ראיה, זאגט דער רבי, נוסף אויף דעם וואס אין פשטות הלשון די גמרא זאגט תבר מיינט עס צובראכן, ס'שטייט נישט בטל המגל, ס'שטייט נישט פסק המגל, דער רבי לייגט צו נאך מער, איז נוסף אויף דעם, לויט דעם פירוש אז יום תבר מגל מיינט בלויז אז מ'האט מגל אויפגעהערט צו טון די פעולה פון כריתת עצים, אויב מ'זאל זאגן נאר אז די גמרא קומט אונז דערציילן אז מ'האט אויפגעהערט ניצן דעם מגל נישט מ'האט אים צובראכן, קומט אויס אז רב מנשה איז מוסיף מיט זיין זאגן אז קרו ליה יום תבר מגל אויף דברי רבה ורב יוסף יום שפסקו מלכרות עצים למערכה נישט בענין נאר אז דער טאג איז אנגערופן על שם זה לייגט ער גארנישט צו וואס לייגט ער צו זיי האבן דאך שוין געזאגט אז ס'איז א טאג שפסקו מלכרות עצים למערכה, מיינט עס אז מען נוצט מער נישט די מגל, וואס גיבט מען לייגט מען צו יום תבר מגל, מוז איך זאגן אז ווען ער זאגט יום תבר מגל, מיינט ער מיט צובראכן דעם האק, דאס זאגט ער. ועוד ועיקר, נאך א דריטע סיבה זאגט דער רבי, אין דעם ענין פון תבר מגל אלס מונעין מלכרות עצים למערכה, האט זיך דער טאג נישט אויסגעטיילט פון די אלע ווייטערדיגע טעג, זייער געשמאק. מ'האט אויפגעהערט, פארוואס רופסט אים יום תבר מגל ווייל מ'האט אויפגעהערט? דאך נישט בלויז דעם טאג האט מען אויפגעהערט מ'האט דאך נישט געניצט ווייטער אויכעט ביז ניסן האט מען נישט געניצט מער קיין מגל. וואס ווערט ער אנגערופן עפעס יום תבר מגל? דארף ער אנגערופן זמן תבר מגל. מ'האט נישט געניצט פאר חדשים האט מען אים נישט געניצט. מוז מען זאגן אז אין דעם טאג איז געווען א ספעציעלע זאך וואס רב מנשה וויל צולייגן. מ'האט אים צובראכן. דער רבי האט דריי ראיות אז ס'רעדט זיך דא תבר מגל אז מ'האט אים צובראכן אזוי ווי רשי און דער רשבם לערנען פשוט פשוט דער רשבם זאגט אז וואס אז מ'האט אים צובראכן שנשברו הקרדומות און רשי זאגט דעם לשון שבירת הגרזן נאך אמאל לערנען דעם דריטן טעם ועוד ועיקר אין דעם ענין פון תבר מגל אלס מונעין מלכרות עצים למערכה ווי דער לשון איז דארט האט זיך דער טאג נישט אויסגעטיילט פון די אלע ווייטערדיגע טעג. אלע טעג זענען די זעלבע. דער מונע מלכרות עצים האט זיך געצויגן ביז ניסן שלאחר זה. דער רבי ברענגט אראפ דעם רשבם בלשון פון רשבם אין הערה דרײַ און דרײַסיק, מניסן, א לשון פון רשבם, מניסן ועד ט"ו באב היו כורתים. פון ט"ו באב ביז ניסן האט מען נישט געשניטן. במילא מוז איך זאגן אז דער טאג האט אין זיך א ספעציעלע זאך רב מנשה וויל עפעס צולייגן דא וואס לייגט ער צו מ'האט אים צובראכן דעם טאג דער טאג האט מען צובראכן דערפאר ווערט עס אנגערופן יום תבר מגל דער טאג איז דער טאג וואס איז חמישה עשר באב דעריבער לויט די סיבות וואס מ'האט יעצט געלערנט לערנט דער רשבם אז דאס מיינט נשברו הקרדומות מ'האט עס צובראכן דאס איז רב מנשה מוסיף אז נישט נאר לא היו כורתים עצים למערכה, ווי מ'האט געלערנט ווי תוספות לערנט און רבינו גרשום,

קרו ליה יום תבר מאגל דער רבי האט אונטערגעשטראכן קרו און יום ס'איז אזא מורא'דיגע מעלה רב מנשה לייגט צו אז קרו ליה יום תבר מאגל א נייע נאמען געגעבן דעם טאג חמשה עשר באב דעם טאג וואס מ'ט צובראכן דעם מאגל אז דער טאג ווערט אנגערופן על שם זה וואס איז דער חילוק פון צוברעכן דעם מאגל און בוים שליין וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם אויך איז נישט מובן בכללות פארוואס האט מען געדארפט צוברעכן דעם מאגל ואדרבה איז דאך א ענין פון בל תשחית א קלארע הלכה, בל תשחית, האסט א מאגל, האסט געענדיגט אים ניצן פאר דעם דאס, פארוואס צוברעכן. דאס וואס מ'האט דעם מאגל נישט געוואלט ניצן אויף אנדערע תשמישי חול, וואלט מען בדוחק על כל פנים געקענט מסביר זיין, לכאורה האט מען געקענט ניצן אויף אנדערע זאכן, אבער כ'האב א דוחק ענטפער פארוואס מ'האט נישט געוואלט ניצן אויף אנדערע זאכן, היות מ'האט דעם מאגל גענוצט פאר צרכי קודש, ס'געווען א ענין פון הכשר מצוה, איך שנייד די האלץ אויף מען זאל האבן אין בית המקדש אויף די מזבח צו מאכן דאס, איז ממילא לכרות עצים למערכה ווי דער לשון איז, האט מען אים נישט געוואלט נוצן אויף עניינים של חול. עס איז אבער נישט מובן, דאס איז פארשטאנדיג פארוואס, דוחק אבער ס'איז פארשטאנדיג, ס'איז אבער נישט מובן פארוואס האט מען עס געדארפט צוברעכן, מ'האט אים דאך געקענט איבערלאזן פאר די כריתת העצים בשנה שלאחרי זה. פארוואס אים ברעכן? הערה זעקס און דרײַסיק זייער געשמאק, דער רבי וויל געבן א ענטפער בדוחק אבער ער נעמט עס נישט אן, בלייבט די שאלה ווייטער. בדוחק יש לומר דאינו מתאים להניחו כל כך הרבה זמן, עס איבערלאזן דעם מאגל פון ט"ו באב ביז ניסן, כיון שאז יצטרכו עוד הפעם לתקנו, אז ס'ליגט א מאגל און מ'נוצט אים נישט ווערט ער קאליע, און ווילסט אים קענען ניצן יעמאלט וועט מען דארפן אים איבערארבעטן, און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, ואין עניות במקום עשירות, די גמרא זאגט אין זבחים אז אפילו עס שטייט דארט אין דער לשון אז מען פלעגט אנטרינקען די בהמה פאר מען האט איר גע'שחט'ן מען זאל קענען איר אראפנעמען די אפשינדן די הויט גרינג, האט מען איר געגעבן צו טרינקען אין א כוס של זהב, אין עניות בעשירות. און מהאי טעמא איז אויכעט פארשטאנדיק אויך די אנדערע זאך, אז מ'זאל נישט ניצן דעם זעלבן מאגל אויף אויף אנדערע זאכן, וויבאלד אז מ'האט אים געניצט אויפן בית המקדש. אבער אויף דעסטוועגן דארף מען האבן א הסבר פארוואס אים ברעכן. ניץ אים נישט. לייג אים אוועק. זיי אים גונז. דער רבי זאגט קלאר דעם לשון. אבל מכל מקום צריך ביאור למה הוצרכו לשוברו, שדומה לבל תשחית, ולא יניחוהו או יגנזו. ווילסט אים נישט נוצן אויף אנדערע זאכן, דארפסט אים נישט האבן מער, איבער א יאר וועט ער נישט זיין גוט און אין עניות בעשירות, מ'וועט אים דארפן גיין פאררעכטן, וועט נעמען נייע, באהאלט אים, זיי אים גונז. בלייבט די שאלה, וואס טוט זיך דא? פארוואס איז דער זעקסטער טעם וואס די גמרא ברענגט אויף דעם ענין פון חמשה עשר באב, לכאורה דאך א ענין פון א חסרון, נישט קיין ענין פון מעלה, לגבי די אנדערע פינף וואס זענען ממש יעדער איינער א מורא'דיגע מעלה, פון אראפנעמען א חסרון, און אראפנעמען א גזירה. איז איין שאלה, די צווייטע שאלה איז וואס זאגט דער רשבם, מצוה גדולה, וואס איז דא די מצוה גדולה? און איך האט די שאלה וואס ערשט צוגעקומען, פארוואס ברעכן? ערשט ווען דער רבי פרעגט וואס רב מנשיא, וואס לייגט ער צו, מוז מען קומען צו א מסקנא, רב מנשיא לייגט צו, אז ער האלט אז מען האט דאס טאקע צובראכן, מיט א פשוט'ער לשון איז תבר, צובראכן, וואס דארף מען צוברעכן? אין אות ד' וועט דער רבי מסביר זיין דעם ענין וואס איז חמשה עשר באב, און דעם סדר ווי מען איז אנגעקומען צו דעם יום טוב, וואס איז דער יום טוב פון חמשה עשר באב, לויט דעם וועט אראפגיין די אלע שאלות. אות ד', ויש לומר הביאור בזה, דער מאמר פון רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כולי, קומט בהמשך וכסיום צו די דברי המשנה, בנוגע תשעה באב, וואס איז דער יום האבל בשנה, יום האבל בשנה וואס אין משך השנה איז נישט דא נאך אזא יום היפך השמחה והיום טוב ווי דער טאג פון תשעה באב די גמרא גייט בהמשך פריער דערציילט די גמרא וועגן דעם ענין פון תשעה באב דערנאך וויל די גמרא דערציילן דעם ענין פון ט"ו באב די מעלה וואס ט"ו באב האט פראנט ווי דער רבי גייט זאגן גלייך צו דעם ענין פון חורבן פון תשעה באב איז די זאך וואס די גמרא ברענגט חמשה עשר באב איז אזוי ווי אנטקעגן און אויף מילא תשעה באב איז דער ערגסטער טאג אבער חמשה עשר באב איז לא לא היו ימים טובים לישראל בהמשך צו די דברי המשנה בנוגע תשעה באב וואס איז דער יום האבל בשנה וואס איז וואס אין משך השנה נישטא נאך אזא יום היפך אונטערגעשטראכן היפך השמחה והיום טוב ווי דער טאג פון תשעה באב בקשר לזה מיט דעם טאג וואס תשעה באב איז דער גרעסטער טאג דער גרעסטער חורבן פון יאר איז די משנה ממשיך ומסיים בעניין טוב וואס איז דער ענין טוב? די זאך וואס האט געטראפן גוטע זאכן אין חמשה עשר באב, נישט נאר וואס האט געטראפן אין חמשה עשר באב די גוטע זאכן, נאר אין דעם קצה ההפכי, פארקערט אינגאנצן פון תשעה באב. אז לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים. דער רבי שוין אוועקגעלייגט דא דעם גרעין, דעם יסוד, וואס ער גייט דא זאגן, אז די משנה, די גמרא גייט דא מיט א סדר, קודם רעדט מען אין משנה, דאן רעדט מען וועגן תשעה באב דעם ערגסטן טאג, גייט אריבער צו חמשה עשר באב, די מעלה קצה ההפכי פון תשעה באב. דאס איז דער יסוד. על פי זה איז מובן ויומתק, לויט דעם וועט פארשטאנדיג און זייער געשמאק, זייער זיס, אז אויך די טעמים אויף לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב זענען עניינים וואס זענען בניגוד והיפך פון די דברים וואס אירעו בתשעה באב. אלע זאכן וואס די גמרא רעכנט אויס, די אלע זעקס זאכן, זענען אלע עניינים ניגוד, היפך פון די זאכן וואס האט פאסירט אין תשעה באב. דער רבי לייגט צו אין הערה נײַן און דרײַסיק זייער גוט, אף ש זייער געשמאק, אף שבפועל זה דלא היו יום טוב כט"ו באב, היינו שיום טוב געווארן בזמן המקדש, יעמאלט איז דאס געווען א יום טוב, וואס איז היינט? דער מגן אברהם ברענגט אראפ לייגט דער רבי צו אבער גם עכשיו על כל פנים אין אומרים בו תחנון ס'איז א יום טוב חמישה עשר באב זאגט מען נישט קיין תחנון וואס וועט דער רבי ארויסברענגען וועט מען זען אז אין יעדן סיבה וואס דער רבי די גמרא ברענגט וואס האט געברענגט דעם יום טוב פון חמשה עשר באב האט צו טון מיט ווייזן דעם היפך פון דעם צער, היפך פון תשעה באב, היפך פון דעם ערגסטן טאג, ארויסברענגען דעם גרעסטן טאג, דער רבי וועט מסביר זיין אין יעדן איינעם פון די זאכן ווי ס'ווייזט ארויס די מעלה פון דעם טאג לגבי דעם ערגסטן טאג פון תשעה באב. פשטות מובן בנוגע די טעמים, דער רבי גייט אן מיט יום שכלו בו מתי מדבר, דער ביטול הגזירה, נישט צו אריינגיין אין ארץ ישראל, יא ס'איז בטל געווארן די גזירה די אלע וואס וואס זענען אויפגעשטאנען די אלע וואס זענען נישט געשטארבן גייען אריין גיין אין ארץ ישראל דער ביטול הגזירה נישט צו אריין גיין אין ארץ ישראל און יום וואס וואס זע איך תשעה באב דער ענין פון חורבן בית המקדש מה שאין כן דער ענין פון וואס ברענגט די זאך די מעלה פון חמשה עשר באב אז זיי גייען אלע אריין גיין אין ארץ ישראל די זעלבע זאך איז אויך יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, וואס איז זיינען בניגוד און דער תיקון צו די צוויי ענינים וואס תשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ובתשעה באב נלכדה ביתר, תשעה באב איז נגזר געווארן אז מען זאל נישט אריין גיין אין ארץ ישראל, וואס איז געווארן חמשה עשר באב, מען האט אויפגעהערט שטארבן און מען גייט נישט אריין גיין אין ארץ ישראל, די זעלבע זאך איז אויך תשעה באב איז נלכדה ביתר זענען אלע געהארגעט געווארן, ס'איז נישט געלאזט באגראבן, חמשה עשר באב האט זיך געביטן אינגאנצן, ס'איז געווארן צו געלאזט באגראבן. זעהן מיר אין די צוויי זאכן דער היפך הגמור פון תשעה באב דאס איז וועגן די צוויי טעמים בנוגע די אנדערע טעמים דער ערשטער טעם ענין וואס די גמרא ברענגט איז יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה ווי געזאגט פריער אז ס'איז געווען די מעשה מיט מיט בנות צלפחד און די תורה האט געזאגט ולא יעבור נחלה משבט לשבט אז מ'קען נישט חתונה האבן מיט אנדער דעם טאג חמשה עשר באב מ'האט געזאגט אז ס'איז נאר אין יענעם דור יעצט קען מען שוין חתונה האבן מיט אנדער אויך עס האט זיך געענדיגט דער אפהאלט פון לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר דער לשון איז דאך אזוי לא תסוב ממילא איז איז געווארן דער ענין וואס איז בטל געווארן וואס מיינט דאס דער אויפטו אין דעם איז וואס הותרו וואס ברענגט דאס? ס'ברענגט אן עילוי און מעלה אין דער כניסה והתיישבות בארץ. תשעה באב איז דער ענין פון וואס מען האט געוויינט דער חורבן, אז מען גייט נישט, אז מען גייט ארויס פון ארץ ישראל, עס ווערט א חורבן בית המקדש, סיי דער ערשטער סיי דער צווייטער, וואס האט דאס געוויזן דא, דא האט דאס געוויזן אז ס'איז הותרו, וואס מיינט הותרו? ברענגט ארויס א מעלה אין דעם כניסה והתיישבות בארץ. און דערפאר איז עס א יום טוב. דער רבי לייגט אוועק א יסוד אויף דעם טעם, אז דער טעם וועט אונז ווייזן אז מ'האט אראפגענומען דעם ענין פון די גזירה פון אז מען קען חתונה האבן אז הותרו השבטים לבוא זה בזה, וועט ווייזן אז ס'איז א מעלה אין דער אריינגיין אין ארץ ישראל. ס'איז היפך פון תשעה באב וואס איז דער ענין פון, היפך דער ענין וואס דער תשעה באב איז דער ענין פון נגזרו יעמאלט אז מען זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, וואס איז חמשה עשר באב? ס'איז געווארן בטל דער ענין, און מ'קען חתונה האבן איינער מיט אן אנדערן. וואס איז די מעלה? גייט דער רבי דאס מסביר זיין. דער ביאור בזה, וואס דער ביאור אין דעם אז דער ענין פון בטל געווארן דער ענין פון אז שבטים קענען חתונה האבן איינער מיט די אנדערע, ווייזט אויף א עילוי אין כניסה אין ארץ ישראל. היפך דעם ענין פון נגזר עליהם נישט אריינגיין אין ארץ ישראל וואס איז געווען תשעה באב, ווייזט אז תשעה באב איז דער ארגסטער טאג און חמשה עשר באב איז דער גרעסטער טאג. דער רבי מסביר זייער געשמאק, מיט צוויי סיבות. אלף. כל זמן ס'איז געווען דער איסור פון לא תסוב נחלה וגומר, אז מ'קען נישט אריבער גיין א נחלה פון איין שבט צום צווייטן, יעדער חלק אין ארץ ישראל האט געמוזט בלייבן ביי דעם שבט צו וועלכן ער איז מלכתחילה צוגעטיילט געווארן. מ'האט אויסגעטיילט, משה רבינו האט אויסגעטיילט די חלקים, און יעדער איינער מוז בלייבן אין זיין חלק, מ'קען נישט אריבער גיין. איז בנוגע צו דעם חלק געווען נישט קיין בעלות שלימה, לויט חסרון איך האב דאס אראפגענומען איז געווארן א בעלות שלימה ווי זאגט דער רבי אז ער האט עס נישט געקענט איבערגעבן אן אנדער שבט ס'איז נישט דיינע ס'איז טאקע דו האסט געוואונען דעם גורל איז דאס געווארן דיינע אבער ס'איז נישט דיינע אויף אזוי ווייט אז דו קענסט עס אוועקגעבן א צווייטן בשעת מ'האט מבטל געווען דעם ענין אז דו קענסט עס געבן א צווייטן ווייזט עס אויף א מורא'דיקן עילוי אין דער כניסה אין ארץ ישראל ס'ווייזט אויף א היפך פון דעם ענין פון די גזירה נישט אריינגיין אין ארץ ישראל פון היינט און ווייטער דאס דיינע אינגאנצן קענסט עס אוועקגעבן א צווייטן דאס איז איין סיבה ב דערפאר זעט מען אז דער ענין פון בטלו דעם ענין פון חתונה האבן שבטים איינער מיטן צווייטן איז א ענין פון א מורא'דיגע מעלה און דערפאר איז דאס געווארן אזא גרויסער יום טוב ב צווייטע סיבה בנוגע שאר ארץ ישראל האט ער כלל קיין שייכות נישט ווען איך זאג אז איך גיב אים דעם חלק און ער קען עס נישט אוועקגעבן און ער טאר עס נישט דאס איז דאס איז זיינע יעצט ער האט נישט קיין שייכות מיט גאנץ ארץ ישראל, נאר דאס איז זיינע, די אנדערע חלק פון ארץ ישראל איז די אנדערע שבטים, נישט זיינע, אפילו נישט אן אפשריות לבעלות, דער אנדערער קען עס אים אויך נישט איבערגעבן, ס'איז אינו ראוי לבעלות, ס'קען נישט זיין, ס'שטייט אין תורה לא תסוב נחלה, מ'קען נישט, יעדער שבט האט געהאט נאר זיין חלק מסוים. כשבטל האיסור, יעצט קומט ארויס די מעלה, חלה בעלות שלימה בחלקו וכל אחד ואחד ראוי לבעלות בכל ארץ ישראל. ביידע זאכן זענען בטל געווארן. די זאך איז בטל געווארן, קענסט אוועקגעבן, קענסט נעמען פון א צווייטן, דו האסט א חלק אין גאנץ ארץ ישראל. זייער געשמאק. דער חלק וואס ער קריגט איז זיינע, ער קען עס אוועקגעבן, און ער האט אויכעט א שייכות מיט גאנץ ארץ ישראל. זעהן מיר אז ס'ווייזט דער טעם אויך, וואס די גמרא ברענגט, אז ס'איז בטל געווארן חמשה עשר באב דער ענין פון חתונה האבן מיט אנדערע שבטים, ווייזט אויף דעם היפך הגמור פון תשעה באב, תשעה באב נגזר עליהם, נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. יש לומר, אז דאס איז על דרך ומעין, דער רבי גיט א געשמאקן הסבר וואס דאס מיינט דער ענין פון די בעלות איז געווען אויף א אופן אז דאס איז נאר דיין און קענסט עס נישט אוועקגעבן, און האסט נישט קיין שייכות מיט גאנץ ארץ ישראל נאר מיט דעם חלק וואס דו האסט געקראגן, דער רבי מאכט זיך זייער געשמאק אויף א צוויי אופנים. יש לומר, אז דאס איז על דרך ומעין, די צוויי אופנים בבעלות בני ישראל אויף ארץ ישראל, ס'איז דא צוויי שיטות, צוויי אופנים ווי די בעלות אויף א אידן אין ארץ ישראל. אדער באופן של ירושה אדער באופן של מתנה דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אז דער דער ראגאטשאווער זאגט אז איז מפרש אז דער חילוק איז צווישן כיבוש ראשון און כיבוש שני ס'איז ס'איז א ענין פון ירושה ס'איז א ענין פון א מתנה ס'איז א חילוק פון כיבוש ראשון ביז כיבוש שני נישט נוגע מצד מעין דער רבי איז מסביר וואס דאס איז מצד מעין הירושה, וואס גמר ירושה איז כשמחלק ונותן ליורש לגמרי, איז די הדגשה חלק פרטי צו א שבט פרטי. אויב איך זאג אז ירושה, ווען איז שייך ירושה? חס ושלום איינער גייט אוועק און ער לאזט איבער א ירושה, דערוויילע נאך גארנישט, בשעת מען זעצט זיך אוועק און מען צעטיילט די ירושה, יעדער איינער קריגט זיין חלק, יעמאלט האט ער די ירושה, ווי דער לשון איז, גמר ירושה איז כשמחלק ונותן ליורש, מיינט דאס אז ער קריגט דעם חלק און דאס איז עס. און נישט מער. זייער געשמאק דער חילוק. לויטן צווייטן אופן אז ס'רעדט זיך אז ס'איז א ענין פון א מתנה, כל הנותן מצד ענין המתנה פון ארץ ישראל, איז אדרבה, כל הנותן בעין יפה נותן, ווי הגמרא זאגט בבא בתרא, אז כל הנותן גיבט ער בעין יפה, ער גיבט מיט א גוטע אויג און ער גיבט גוט, וואס מיינט דאס? נותן הכל. און די נתינה איז בשלימות ער איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די חילוק ווי ס'איז ווי דער רבי האט געזאגט אז דער אריינגיין אין ארץ ישראל איז דורך דעם ענין וואס איז געווארן בטל דער ענין פון מען קען חתונה מיט אלע שבטים איז געווען דער צווייטער ענין איז געווען דער ענין אזוי ווי א נתינה נתינה איז נותן בעין יפה און אפילו בעת האיסור ולא תסוב נחלה ס'איז דאך געווען א צייט וואס נישט געקענט געבן קיין אנדערע פעלט דאך יעמאל דער ענין פון דעם זאגט דער רבי ס'פעלט נישט איז דאס נאר וואס אריה דרביע ער האט געקראגן אלס ס'איז א נתינה. איי זאגסטו אז ער קען נישט אוועקגעבן דעם צווייטן און ער האט נישט קיין חלק אין די אנדערע ערטער? ס'איז נישט ריכטיג. ער האט א חלק אין אלס, און לכאורה וואלט ער געקענט אוועקגעבן אויכעט. נאר אריה דרביע עלה, דער אויבערשטער האט געזאגט אז נישט. ס'איז א לשון וואס איז א באוואוסטער לשון, אז אויב א לייב ליגט לעבן אים און לאזט אים עס נישט טון, אבער דעם איינצלן פועל האט ער די גאנצע, יא די גאנצע. זייער געשמאק, דרך אגב אריינגעברענגט.

געוואלדיג. במילא איז מובן אז די שלימות הכניסה לארץ ישראל, עס איז דא בעלות בשלימות, און ראוי לבעלות פון יעדער אידן אויף גאנץ ארץ ישראל. קענסט אוועקגעבן, קענסט נעמען פון א צווייטן, מען קען בייטן, מען קען טון וואס מען וויל, און האסט א חלק אין גאנץ ארץ ישראל. ווען איז דאס נתגלה געווארן? איז דער רבי האט אונטערגעשטראכן נתגלה, איז נתגלה געווארן ווען הותרו שבטים לבוא זה בזה. זייער געשמאק, וואס מיר האבן ערשט קלאר, אז מען זעט אז אין יעדן טעם וואס די גמרא ברענגט איז א המשך צו דעם ענין פון תשעה באב, תשעה באב איז דער ערגסטער טאג, קומט חמשה עשר באב, די גמרא ברענגט זאכן וואס איז פונקט אנטקעגן דעם, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, די גרעסטע זאך וואס קען זיין, ממש אנטקעגן תשעה באב, תשעה באב איז דער ערגסטער טאג, חמשה עשר באב איז דער גרעסטער יום טוב. אין אות ה' דער רבי קומען צוריק צו דעם ענין דעם טעם פון כריתת עצים די די אלע שאלות וואס מ'האבן געפרעגט וואסער יום טוב איז דאס דער רבי מסביר זיין אין אות ה' דער רבי אן עם צו מסביר זיין אה פאר אות ה' אה פאר פאר חמש חמשה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב שטייט די משנה אין תענית דערציילט אונז אז פינף זאכן האט געטראפן אונזערע עלטערן תשעה באב דער ערשטער ענין איז וואס דער ערשטער ענין וואס די גמרא ברענגט דארטן די משנה שטייט בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ די ערשטע זאך איז געווען דער אייבערשטער האט געמאכט א גזירה אז מען גייט נישט אריין גיין אין ארץ ישראל מען דארף בלייבן אין מדבר פערציק יאר איז אבער דער עיקר גזירת התענית בתשעה באב נישט מצד דעם נישט אריין גיין אין ארץ ישראל נאר מצד דעם חורבן הבית וואס אירע בו ער ברענגט אראפ די מאירי צו די משנה און די תוספות ברענגען אראפ אז וואס איז דער עיקר ענין פון תענית אויף תשעה באב נישט דער גזירה אויף נישט אריין גיין אין ארץ ישראל נאר דער חורבן הבית וואס איז געווען אין תשעה באב און דעריבער נעמט אן די גמרא אז דער טעם העיקרי אויף לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב איז ווייל דאס איז יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, אן ענין וואס איז שייך צום בנין וקיום הבית, דער היפך פון חורבן הבית. די ערשטע טעמים אלע טעמים די פינף איז געווען פון איין אמורא דער טעם קומט דער לעצטער און דער בעסטער און ס'גייט א דעת רבים און גאר א דריטער רעכעט רב מנשיא לייגט נאך צו אז יום תבר מגל מיט אלץ אז ס'קומט אונז דערציילן די גרעסטע מעלה וואס ט"ו באב האט לגבי דעם טאג פון תשעה באב ווי דער רבי גייט דאס מסביר זיין, דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד נאכאמאל, אז דאס קומט אונז ווייזן א ענין פון שייך צו בנין וקיום הבית, לכאורה דאך עס נישט, לכאורה הערט מען דאך אויף צו שניידן, וואס האט עס מיט בנין? דער רבי מסביר דעם פשט פשוט כפתור ופרח, ווי דאס שטימט אז עס איז יא א ענין פון בנין וקיום הבית, און אויך דער היפך פון חורבן הבית, פארקערט פון דעם ענין פון תשעה באב. אין חורבן הבית זענען דא צוויי ענינים, עס איז נישט דא קיין בית המקדש, במילא אויך נישט דער סדר העבודה שבו. וואס דער וואס דער חורבן בית המקדש? צוויי זאכן, ערשטנס דער חורבן פון בית ס'איז נישט דא קיין בית המקדש. צווייטע זאך, סיבת החורבן, אונטערגעשטראכן סיבת החורבן, וואס בבית שני, וואס איז חמיר לן, ברענגט ער אראפ פון שלחן ערוך אורח חיים, אז דער צווייטער חורבן איז געווען אסאך הארבער ווי דער ערשטער חורבן, פון חורבן אסאך הארבער, חמיר לן פון חורבן ראשון, פארוואס? איז די סיבה געווען מפני שהיתה בו שנאת חינם ווי די גמרא זאגט אין יומא, האבן מיר צוויי זאכן דא. דער רבי וועט ברענגען די צוויי זאכן וואס די האלץ טוט אנטקעגן די צוויי זאכן וואס איז געווען ביים חורבן הבית חורבן הבית האט זיך צוויי צוויי חסרונות צוויי ענינים צוויי ביטערע זאכן וואס איז דאס איין זאך איז דער חורבן חורבן הבית ס'איז נישטא קיין בית המקדש צווייטע זאך איז די סיבה סיבה פון חורבן בית שני געווען שנאת חינם מיר'ן זען אז אין דעם ענין פון שניידן די האלץ ווערט פארראכטן די ביידע זאכן וואס איז פאסירט אין תשעה באב תשעה באב איז געווען דער ענין פון חורבן בית המקדש, תשעה באב איז דער ענין וואס איז געווען דער ענין, די סיבה איז געווען שנאת חינם, דער ענין פון שניידן האלץ, וועט ארויסווייזן פונקט פארקערט דעם ענין, די מעלה פון חמשה עשר באב, ווי געזאגט פריער, פריערט הייבט אן די משנה מיט תשעה באב דער שווערסטער טאג, און גייט אריבער צו דעם גרעסטן טאג וואס דאס איז חמשה עשר באב, פשוט געשמאק צו זען ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען דא. שוין געווארן א ליכטיגע נייע ליכטיגע גמרא דער היפך פון די צוויי ענינים די צוויי ענינים וואס מ'האט ערשט גערעדט אז ס'איז חורבן הבית און די סיבה איז די סיבה איז שנאת חינם האט זיך אויפגעטון בחמישה עשר באב לויטן טעם יום שפסקו מלכרות עצים למערכה וויבאלד אז ס'איז געווען דעם טאג וואס מ'האט אויפגעהערט שניידן האלץ מיר'ן ארויסזען ביידע זאכן אנטקעגן די צוויי זאכן וואס איז געווען אות וא"ו, דורך דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אז דער אויפהער שניידן די האלץ, וואס די האלץ איז דאך געווען א הכשר מצוה פאר דעם ענין פון די מזבח, עט מען פארשטיין ווי דאס ברענגט ארויס די אנטקעגנקייט פון די צוויי זאכן וואס איז געווען ביי חורבן אין תשעה באב, חמשה עשר באב האט זיך דאס געביטן. אבער דער רבי וועט אנהייבן אין אות וא"ו מיט נאך א געשמאקן דיוק אין די גמרא, לויט דעם וועט עס ווערן פארענטפערט, לויט ווען ביי דעם וועט ווערן דער גאנצע סיום פון די מסכתא מיט אלע זאכן, די פינף זאכן און די זעקסטע זאך, אז די זעקסטע זאך איז גאר העכער ווי אלע זאכן, דאס וועט ארויסברענגען דעם ענין פון חמשה עשר באב ווי דער רבי וועט זאגן צום סוף, מורא'דיגע מורא'דיגע מעלה אין חמשה עשר באב וואס ס'טוט אויף למפרע אלע גוטע זאכן ווי מ'וועט זען באלד ווייטער אין די שיחה. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם נאך א דיוק אין דעם ענין. צוליב וואס דארף די גמרא ברענגען די ראיה דתניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמישה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה. גמרא ברענגט א טעם פארוואס האט מען אויפגעהערט שניידן חמישה עשר באב ווייל ס'איז תשש כוחה של חמה מילא וועט ער זיך נישט אויסטריקענען גוט שוין נישטא קיין חמה ער וועט ווערן ווערים זיין ווערים וועט עס נישט קענען נוצן אויפן מזבח. פרעגט דער רבי למאי נפקא מינה. וואס גיט צו דער טעם פון רבי אליעזר אז אז תשש כוחה של חמה למאי נפקא מינה בנידון דידן די סיבה פון דעם הפסק כריתת עצים למערכה וואס דארף איך האבן א טעם אויף דעם מ'הערט אויף שניידן האלץ חמישה עשר באב בפרט אז דאס מאכט נאך שווערער צו פארשטיין די סיבה פון דער שמחה ווי גערעדט פריער דער רבי האט געזאגט פריער תיכף א רבי אליעזר מאכט נאך די שאלה שטארקער אויב ער האט אויפגעהערט ווייל איך מיט א סיבה מיט א אנדער סיבה ווייל מ'דארף אויפהערן איז פארשטאנען דו הערסט אויף ווייל אין טבע איז געווארן א חיסרון, די זון האט אויפגעהערט ארבעטן אזוי שטארק, דאס איז פון דעם מאכט מען א יום טוב? בפרט אז דאס מאכט נאך שווערער צו פארשטיין די סיבה פון דער שמחה פון דעם וואס פסקו מלכרות עצים, וויבאלד ס'איז דאך קיין ברירה נישט געווען, מ'האט געמוזט אויפהערן, פון א. וואס מאכסטו א יום טוב פון דעם? א יום טוב קען מען מאכן אז דו הערסט אויף, מיט מיט דיינע א סיבה, נישט אז ס'איז געווארן, בטבע איז געווארן די זון שוואכער. וועט דער רבי ענטפערן, פונקט פארקערט. יא אין א סענס דאס איז די סיבה אויף דעם די סיבה וואס רבי אליעזר ברענגט צו דאס איז די סיבה פון די גאנצע מעשה וואס ווערט אזא גרויסער יום טוב געשמאק דער הסבר בזה אז יא אין א סענס די כריתת עצים למערכה האט אויפגעטון ער האט וואס צו געטון אז במשך כל השנה זאל מען קענען מקריב זיין אויפן מזבח אלע סוגי קרבנות ווי געזאגט פריער דער רבי טייטשט אויס וואס דער ענין פון די קרבנות וואס דער ענין פון די כריתת עצים פאר די קרבנות און מיט דעם וועט ווערן אלס פארשטאנדיק דער הסבר בזה איז יא אין א סענס כריתת עצים למערכה האט אויפגעטון אז במשך כל השנה זאל מען קענען מקריב זיין אויפן מזבח אלע סוגי קרבנות סיי די קרבנות יחיד שטעלט אריין דער רבי בפרט אויף חובתו ס'דא זאכן וואס א מענטש דארף ברענגען קרבן נדבה א קרבן א קרבן קרבן קרבן תודה די פיר זאכן וואס א מענטש אריבערגיין דעם ים דעם מדבר חולים און בית האסורים ס'דא זאכן וואס לחובתו אדער ווען ס'קומט יום טוב דארף מען ברענגען קרבן שלמי חגיגה מיט די אלע זאכן אדער לנדרו האט געטון א נדר אדער בנדבה ער וויל ברענגען א נדבה א קרבן וויל ווערן נענטער צום אייבערשטן קרבן מלשון קירוב סיי די קרבנות ציבור פון כלל ישראל יא די האלץ וואס מ'האט געשניטן איז געווען סיי פארן יחיד און סיי פארן רבים דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אז אין די קרבנות ציבור פון כלל ישראל יעדער איד האט אין זיי א חלק באוואוסט אז אלע אז בשעת מ'איז מקריב א קרבן ציבור דעם קרבן תמיד של שחר תמיד של בין הערביים האבן אלע אידן א חלק אין דעם נישט נאר זיי האבן א חלק און עס טוט זיך אויך עס טוט זיך אויף אויך כפרת היחיד לויט די סוגי קרבנות ציבור די גמרא ברינגט אראפ אין מסכת שבועות אין די משנה אז לויט דעם לויט וואס א סארט קרבן ציבור מ'ברענגט האט עס א כפרה אויף א יחיד א חטא וואס ער האט געטאן זעה איך אז דער ענין פון די האלץ איז צו קענען ברענגען קרבנות יחיד, קרבנות ציבור, קרבנות ציבור איז מכפר אויפן יחיד אויכעט, צי ברענגט א קרבן חובה פון א יחיד, א קרבן נדבה פון א יחיד, א קרבן וואס וואס וואס ער וויל ברענגען לנדרו, די אלע דריי זאכן, חוב, נדר און נדבה. דאס הייסט אז די פעולה פון כריתת עצים איז בתוכנו ועניינו די מצוה פון צדקה. ס'א ענין פון צדקה, איך נעם די האלץ און איך שנייד די האלץ און איך ברענג עס, אז מען זאל קענען ברענגען קרבנות אויף צו ווערן נתכפר, איז דאס א ענין פון צדקה, וועלכע איז שקולה כנגד כל המצוות. דער רבי ברענגט אראפ די לשון פון אלטן רבין אין תניא, אז שטייט אין ירושלמי און זאגן דעם לשון פון רבין שקולה כנגד כל המצוות ובכל תלמוד ירושלמי היא נקראת בשם מצוה סתם אין ירושלמי ווען ס'ווערט דערמאנט דער ענין פון מצוה שטייט נישט וואסערע מצוה רעדט מען וועגן צדקה דער אלטער רבי זאגט אין תניא דעם לשון מפני שהיא עיקר המצוות מעשיות ועולה על כולן דא רעדט מען וועגן דעם ענין פון צדקה, ער גייט שניידן האלץ, אז ס'זאל זיין האלץ אויף צו קענען מאכן קרבנות פאר יחיד, פאר ציבור, פאר א חוב, פאר נדר, פאר נדבה, פאר אלע זאכן, ובפרט ווען מען איז דאס מקיים באופן הכי נעלה, איז ווערט פארשטאנדיג גערעכט וואס דער רשבם האט געזאגט פריער, א מצוה גדולה, דער רבי גייט עס זאגן, אבער אין זיבן און זעכציק הערט ווי געשמאק. דער רבי זאגט אז עס ווערט געמאכט אויף א אופן הכי נעלה, וואו זעה איך אז עס ווערט געמאכט אויף א אופן הכי נעלה? מען גייט און מען שניידט האלץ און מען ברענגט צום בית המקדש, עס איז א צדקה, עס איז א מצוה, אבער ווער זאגט אז עס איז א מצוה גדולה? וואו זעה איך אז עס איז געמאכט געווארן באופן הכי נעלה, הערט ווי געשמאק? גם כפשוטו, היות שכרתו עצים למערכה, והביאו ללשכה, הרי זה בדוגמת אחד ממעלות הכי גדולות בצדקה, דער רמב ם רעכנט אויס אכט וועגן אין צדקה איינע פון די זאכן איז אז דער וואס גיט ווייסט ווער ס'נעמט, דער וואס נעמט ווייסט נישט פון וועמען, א גרעסערע מעלה איז אז דער וואס דער וואס גיט און דער וואס נעמט, דער וואס גיט ווייסט נישט ווער ס'נעמט, דער וואס נעמט ווייסט נישט ווער ס'גיט, נישטא קיין בושה נישטא גארנישט, ביז ס'קומט צו די גרעסטע מעלה, דער רמב ם זאגט דארטן דאכצעך אז די גרעסטע מעלה איז אז ער גיט אים אן ארבעט, נישט ער האלט אין איין געבן צדקה, אבער דער רבי זאגט געוואלדיג, איינע פון די גרויסע מעלות איז, זעט מען אין דעם ענין פון די עצים,

איז טוט ער עס דאך אויפן אופן הכי נעלה, ער טוט עס פאר א אידן, אן וויסן ווער דאס איז, יענער ווייסט נישט ווער ס'האט עס געשניטן, ער ווייסט נישט פאר וועמען ער האט געשניטן, איז דערפאר האט דאס די מעלה, לייגט צו דער רבי, און דאן איז דאס נאך מער א מצוה גדולה, דערפאר איז דאס א מצוה גדולה. וואסערע סארט מצוה איז דאס? נישט סתם א מצוה גדולה, נאר ס'איז נאך צדקה בענין הקרבנות. ס'האט אין זיך אלע מעלות, צוגעלייגט אויך דעם ענין פון נעשה צדקה, צדקה גדולה, מצוה גדולה, און צוגעלייגט קרבנות. וואס איז די מעלה אין די קרבנות? דער רבי מאכט אזאנס זייער געשמאק. די גדלות פון דער צדקה איז סיי בכמות, ער האט געשמאק אז זי ווערט געטאן מיט יעדער יחיד און מיט'ן גאנצן כלל ישראל. ס'איז א מורא'דיגע מעלה, כמות, איך ברענג פאר יעדן יחיד, איך ברענג פאר קרבנות ציבור, ווען איך ברענג איין קרבן ציבור, האב איך כולל געווען גאנץ עם ישראל, און צו דערמעגליכן די הקרבת קרבן היחיד והציבור, ביידע זאכן, סיי דער ענין פון כמות וואס איז אלעמען, און אויכעט יחיד, צו דערמעגליכן די הקרבת קרבנות היחיד והציבור, און סיי גדלות באיכות, כ'האב כמות און איכות, וואו זעה איך איכות? אן אנדער סוג צדקה, ווען נישט די כריתת עצים, ביז ט ו אב איז נאכדעם נישטא עצים הראויים למערכה. ס'דא מצוות וואס כ'קען טון היינט, כ'קען זיי אויך טון מארגן, דא אז איך גיי זאגן איך'ל טון מארגן איז געענדיגט ס'איז נישטא מער ס'נישטא קיין האלץ אויף די קרבנות דאס איז א מצוה באיכות איך טו עס דווקא ווען איך מעג איך האפ אריין אין דעם טאג ווייל מארגן וועל איך עס נישט קענען טון אבער דא דעם ענין פון כמות און פון איכות נאך אמאל זאגן דעם ענין פון איכות פארשטיין בעסער סיי גדלות באיכות אן אנדער אן אנדער סוג צדקה ווען נישט די כריתת עצים ביז ט ו באב ווען איך שטופ עס אפ איז נאכדעם נישטא עצים הראויים למערכה, פארליר איך דעם גאנצן ענין פון טון דעם ענין פון צדקה, איז דאס א געוואלדיגע ענין פון צדקה, שהיא מצוה גדולה, צדקה גדולה, צדקה, שטייט אין תלמוד ירושלמי אז אז וואס ס'ווערט, שקולה כנגד כל המצוות, ווען ס'ווערט דערמאנט צדקה, מצוה מיינט עס, און שטייט נישט וואס מיינט עס צדקה. ממילא דערמיט איז מובן די הסברה פון רב לזר הגדול יעצט זאל מען פארשטיין פאר וואס די גמרא מוז ברענגען רב לזר הגדול די שאלה איז געווען וואס דארפסטו האבן רב לזר הגדול ער מאכט נאר די שאלה שווערער עס איז דא א סיבה פאר וואס מען מוז אויפהערן שניידן עס איז נישט ווייל דו האסט געוואלט אויפהערן שניידן הערסט אויף שניידן ווייל די זון איז געווארן שוואך דערמיט איז מובן די הסברה פון רב לזר הגדול וואס זאגט ער מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה איז נישטא קיין עצים ראויים למערכה וואס דערמיט איז מוסבר די פעולה גדולה פון כריתת עצים וואס ווערט נשלם ביז ט ו באב. מילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, ס'ברענגט ארויס די מעלה וואס דער מענטש איז געלאפן און האט עס געטון, ער ווייסט נישט פאר וועמען, און ער ווייסט נישט ווער ס'וועט עס קריגן, דער וואס וועט עס קריגן ווייסט נישט פון וועמען, די אלע מעלות וואס ס'דא אין דעם ענין צדקה, און דעם ענין פון קרבנות, איז דען די מעלה וואס מען טוט דאס ביז חמשה עשר באב, און חמשה עשר באב הערט מען אויף, דערפאר ברענגט מען טאקע דעם ענין פון רבי אליעזר הגדול. ממילא איז אויכעט מובן

פון בנין בית המקדש. תשעה באב איז דער חורבן פון בית המקדש. מען פאסט פארן חורבן בית המקדש. תשעה באב איז דער, וואס געזאגט פריער, דער ענין פון שנאת חינם. איז וועט מען זען דעם ענין פון אהבת חינם. ער גייט און ער מאכט דעם ענין פון שניידן פאר יעדן איינעם ער ווייסט אפילו נישט ווער דאס איז, ס'איז אהבת חינם. און ער מאכט אויך דעם גאנצן בית המקדש מיט דעם. היפך פון חורבן בית המקדש, תשעה באב איז דער ענין פון חורבן בית המקדש, און די סיבה איז שנאת חינם ווי געזאגט פריער ס'איז דא צוויי זאכן אין חורבן בית המקדש אין צווייטן בית המקדש, דער ענין פון די כריתת העצים וואס מען הערט אויף, האט אין זיך ביידע זאכן, ס'האט אין זיך דער ענין וואס האט געטון ביז יעצט האט ער געטון, ער טוט אין אהבת חינם, ער ווייסט אפילו נישט פאר וועמען, און אויך דער ענין וואס ער מאכט אויף דעם בית המקדש, וואס זעט מען אז מען מאכט אויף דעם בית המקדש? זייער געשמאק. ועל פי זה מובן אז דערמיט ווערט דערגרייכט די שלימות פון בנין בית המקדש, בנין בית המקדש איז אז עס זאל זיין, לשון פון אז א מחלוקת פון רמב ם מיטן רמב ן, דער לשון פונעם רמב ם אין הלכות בית הבחירה, בית לשם, אונטערגעשטראכן, מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, דער גאנצער ענין פון בית וואס מען דארף בויען איז מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, און דאס ווערט ערמעגליכט, ווי ווערט עס ערמעגליכט? זה נשלם דווקא בחמישה עשר באב. איך כאפ אריין, איך גיי און איך שנייד, ביז חמישה עשר באב, ווערט עס אויפגעטון יענעם טאג, וואס דעמאלט ענדיגט מען דעם שניידן די עצים למערכה, מען הערט אויף שניידן יעמאלט, און דורך דעם ווערט דאס א בית לשם מוכן להיות מקריבים בו קרבנות, וואס טו איך אויף? אז מיט דעם ביז חמישה עשר באב כאפ איך אריין, האב איך דערנאכדעם עצים ביז ניסן הבא. ס'איז דא אויך די עצים פאר הקרבת הקרבנות, נישט נאר אויף יעצט, ביז צו חודש ניסן שלאחר זה. אות ז', לפי זה וועט זיין פארשטאנדיג וואס ר' מנשה לייגט צו, יעצט מ'וועט אריינגיין אין אסאך א טיפערן ענין, וואס לייגט ר' מנשה צו אין די גרויסקייט פון חמשה עשר באב, דאס איז ממש געוואלדיג וואס דער רבי וועט צולייגן דא די טיפקייט אינעם ענין פון ר' מנשה, אות ז', אויף דעם איז מוסיף רבי מנשה, רבי מנשה קומט און לייגט צו, צו די אלע זאכן וואס מען האט געלערנט ביז יעצט, איז רבי מנשה לייגט נאך צו עפעס. וקרו ליה יום תבר מגל, מען רופט אים אן דעם טאג וואס מען האט צובראכן דעם האק, אז מיטן הפסק כריתת העצים טוט זיך אויף נאך א טיפערער ענין אין שלימות פון בנין הבית. נאכאמאל, דער ענין פון ט ו באב, וואס די גמרא ברענגט די זעקס סיבות, קומט אונז דערציילן דעם היפך פון תשעה באב וואס איז דער ערגסטער טאג, דער שווערסטער טאג, דער גרעסטער טאג. רב מנשה לייגט נאך צו נאך א ענין אז עס איז נאך טיפער וואס דארף מען דא אויפטון פארקערט וואס איז געווען אין תשעה באב תשעה באב געווען חורבן הבית און די סיבה איז געווען שנאת חינם וועט מען זען אין רב מנשה ערשטנס זען מיר שוין דעם ענין פון אהבת חינם ער שניידט האלץ פאר א צווייטן ער ווייסט אפילו נישט פאר וועמען און ער מאכט אויף דעם גאנצן ענין פון בית המקדש ווייל אן דעם אן דעם מזבח איז דאס נישט בית המקדש ווי דער רמבם זאגט אז דארף זיין א בית מוכן לקרבנות לייגט רב מנשה צו נאך א געשמאקן טיפן ענין וואס לייגט ער צו אז מיטן הפסק כריתת העצים טוט זיך אויף נאך א טיפערער ענין אין שלימות פון בנין הבית, נישט נאר וואס דורך דער מצוה גדולה ווערט בית לה' מוכן להיות מקריבים בו קרבנות, געזאגט ביז יעצט אז מיט דעם האלץ וואס ער האט געשניטן, אהבת ישראל, אהבת חינם, איז ווערט נשלם דער בית מוכן להיות, רבי מנשה לייגט צו נאך אסאך א טיפערן אופן. וואס לייגט ער צו? די משנה אין מידות דערציילט, זאגט וועגן דעם איסור פון נגיעת ברזל באבני המזבח, שטייט אז לא נשמע קול הברזל, אז א אייזן האט אנגערירט א שטיין פון דעם מזבח, פסול, מען מוז עס, אויב ס'איז שוין געווען אין מזבח דארף מען עס ארויסנעמען, אויב ס'איז פריער קען מען עס נישט ניצן. די משנה זאגט אין מידות וועגן דעם איסור פון נגיעת ברזל באבני המזבח, וואס דער אבן ווערט פסול, מען קען מיט אים נישט בויען א מזבח, פארוואס זאגט די משנה דער לשון פון די משנה שברזל נברא לקצר ימיו של אדם דער מזבח נברא להאריך ימיו של אדם נישט סתם די ברזל קען הרג'ענען און דער מזבח קען מאכן לעבעדיג פונקט פארקערט די ברזל איז נברא לקצר און דער מזבח איז נברא להאריך וואס לייגט צו רב מנשה און דאס איז רב מנשה אויסן צו מוסיף זיין לפי לפירוש רשי ורשבם פארוואס נאר רשי ורשבם ווייל דווקא רשי און רשבם לערנען מ'האט עס צובראכן אינגאנצן לויט די אנדערע מפרשים לויט רבינו גרשום און תוספות האט מען עס נישט צובראכן איז רב מנשה לויט רשי און רשבם לייגט צו א מורא'דיגע זאך מיטן ענין פון תבר מגל און דאס מיינט רשי זאגט און רשבם שבירת הגרזן של ברזל מ'האט אים צובראכן ברענגט ארויס דעם עילוי פון ט"ו באב, דעם פסקו לכרות עצים למערכה, אין וואס ברענגט עס ארויס די מורא'דיגע מעלה, ס'באשטייט נישט נאר אינעם אויפטון בפשטות א הכשר מצוה, וואס דערפאר האט מען דעם מגל נישט גענוצט אויף א תשמיש חול און ער איז בטל, ס'ברענגט ארויס דעם ענין, בפשטות ברענגט עס ארויס דעם ענין פון הכשר מצוה, דער רבי זאגט ניין, דאס איז נישט גענוג, נישט דאס איז רב מנשה מוסיף, דאס ווייס איך שוין פון פריער, און אפילו נישט בלויז אין דעם וואס בתוכנו, איז דאס א מצוה גדולה פון צדקה, ווי געזאגט פריער, וואס ווערט דורך דעם הבית לשם מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, דאס אלס איז נאך גארנישט וואס רב מנשה לייגט צו דא, געוואלדיג, וואס לייגט צו רב מנשה? נאר נאכמער, ס'איז אויך געווען דער תכלית המכוון פון בניית הבית והמזבח, וואס איז דאס געווען? הקרבת הקרבנות. עס איז אויך געווען דער תכלית המכוון פון בניית הבית און דעם מזבח אויף צו מאכן קרבנות. וואס מיינט דאס? דאס וואס דער מזבח איז נברא להאריך ימיו של אדם, על ידי הקרבת הקרבנות אויפגעטון און אויסגעדריקט אין דעם טאג ובגמר כריתת העצים, נאך איידער מען האט געבראכט די עצים במקדש על המערכה, די אלע טעג ביז ניסן, אין דעם תבר מגל. הערט ווי געוואלדיג דאס איז. וואס איז דער ענין פון דעם מזבח? להאריך ימיו. וואס האט אפגעטון חמשה עשר באב? פונקט וואס מען דארף. עס האט צובראכן די אייזן. אייזן מיט מזבח גייען נישט צוזאמען. דערפאר האט מען עס צובראכן. זאג נאך אמאל אינעווייניג. על ידי הקרבנות, האט זיך אויפ, עס האט זיך אויפגעטון נאך א זאך, עס האט זיך אויסגעדריקט אין דעם טאג חמשה עשר באב, בגמר כריתת עצים, איר ווייסט ווען? נאך איידער מען האט געבראכט די עצים במקדש על המערכה. צו למפרע, איך וועל גאָר ברענגען די עצים ווען, אין כּסלו און אין טבת און אין שבֿט ביז ניסן, ווען האָט זיך אויפֿגעטאָן דער ענין שוין פֿונעם ענין פֿון דעם מזבח, בשעת מע ברעכט די אײַזן, אַז אײַזן מיט מזבח גייען נישט צוזאַמען, מע ברעכט דעם אײַזן, מע ברעכט דעם ענין פֿון היפּוך, היפּוך, היפּוך פֿון, פֿון, פֿון, פֿון ווי ס'דאַרף צו זײַן, ביז די אַלע טעג ביז ניסן, אין דעם תּבֿר מגל, נשברו הקרדומות, דאָס הײסט, שוין דעמאָלט ט"ו באב איז מען פועל, מען צוברעכט און מען מבטל דעם ענין הפכי פון מזבח, דער גאנצער ענין איז דאך ווייזן ווי תשעה באב איז דער שווערסטער טאג און ט"ו אב איז די בעסטע, זען מיר אויס אין דעם די גרעסטע זאך וואס רב מנשיא לייגט צו, וואס יעמאלט ווען ט"ו באב איז מען שוין פועל, למפרע, מען צוברעכט און מען מבטל דעם ענין הפכי פון מזבח והקרבת קרבנות, מען צוברעכט דאס ברזל וואס איז נברא לקצר ימיו של אדם. דערפאר זאגט דער רבי אין דרײַ און זיבעציק, על פי זה יומתק יותר, ווי די גמרא קומט אונז זאגן, מכאן ואילך דמוסיף יוסיף חיים על חייו. וואס דער מזבח נברא להאריך ימיו של אדם. וואס דא ברעכט מען די אייזן? אז ס'איז נישט גוט. ממילא איז דערפאר איז דער ענין פון יוסיף, יוסיף חיים. זייער געשמאק, שטימט אלץ זייער גוט. סאו מיר זעען מיר אז דער ברזל איז דאך לקצר און דער מזבח איז להאריך דורך שניידן די האלץ און צו ברעכן דעם די קרדומות צו ברעכן די דעם דעם האק האט מען געענדיגט ווען ט"ו באב האט מען נישט געדארפט ווארטן אז דער ברזל איז נישט שייך צום מזבח ביז מען ברענגען די עצים אויפן מזבח ניין גלייך מ'האט גלייך ווען מ'האט געענדיגט שניידן און מ'וועט עס ניצן חדשים ארום האט מען שוין צובראכן דעם ברזל אסאך פריערט פאר דער הקרבה ס'איז אז דער מזבח האט שוין געפועלט זיין פעולה למפרע. און דערפאר האט מען דעם קרדום של ברזל צובראכן. דער רבי שרייבט זאגט נאך א אינטערעסאנטע זאך אין פֿיר און זיבעציק, צריך עיון קטן בלשון הרמב"ם, איים סארי, בלשון הרשב"ם, שנשברו הקרדומים, שטייט נישט שברו, כאילו נשברו מעצמם, באט רש"י, דאס איז דאך געבויט אלעס אויף רש"י מיטן רשב"ם, אבער דער רבי זאגט אבער, מה שאין כן בלשון רש"י, אין תענית, ווי שטייט? שבירת הגרזן, מ'האט אים צובראכן פשוט. אקעי, ס'איז נאר א הערה צריך עיון קטן. און דערפאר האט מען דעם קרדום של ברזל צובראכן כפשוטו, היות אז פון דעמאלט אן איז ער מער נישט מסייע אין דעם כריתת עצים למערכה למזבח, און ס'בלייבט פון דעם בלויז דער ענין הפכי, איך דארף מער נישט האבן קיין, איך דארף מער נישט האבן קיין ענין פון פון כריתת עצים, איך דארף מער נישט האבן דעם ענין, ס'איז געענדיגט, דער ברזל האט געענדיגט זיין תפקיד, און אין בלויז דער ענין הפכי וואס נברא לקצר ימיו של אדם, ממילא מאכט מען אים אויס, דעריבער איז מן הראוי, מען זאל דאס מבטל זיין צוברעכן, נישט גונז זיין, נישט לאזן אויף נעקסטן יאר, מען צוברעכט אים, הערה פינף און זיבעציק, ממילא, אין בזה משום בל תשחית. פארוואס? קלארע הלכה אין שולחן ערוך פון אלטן רעבן אין חושן משפט, אין חושן משפט אין שמירת גוף ונפש און בל תשחית, וואס זאגט דער אלטער רעבע? כשעוש שהוא רק, לשון פון אלטן רעבן יעצט, כשעושה דרך השחתה וקלקול, ער האט דאך א סיבה פארוואס מען מאכט דאס, ס'איז נישט קיין השחתה וקלקול, איך וויל נישט צוברעכן דעם מגל סתם, איך בין איך בין נערוועז, איך בין איך בין אויפגערעגט אויף צוברעכן, ניין, מען צוברעכט עס מיט א סיבה, ר' מנשה לייגט צו אז דא ליגט אריינגעלייגט א מורא'דיגער סוד פארוואס מען צוברעכט עס. אות ח מסביר זיין יעצט אז ס'דא די צוויי ענינים אין דעם ענין פון תשעה באב ס'איז דא דער ענין פון ווי געזאגט פריער ס'איז דא דער ענין פון חורבן ס'איז דא דער ענין פון די סיבה וואס דאס איז דער ענין פון שנאת חינם און מיר טרעפן יעצט דעם תוכן פון חמשה עשר באב אין דעם ענין פון אחדות אין דעם ענין פון מתקן זיין דעם ענין פון תשעה באב אות ח על פי הנל אז דער תוכן פון דעם יום טוב חמשה עשר באב איז דער ענין האחדות צווישן אידן, ווי ער האט געזאגט פריער, ער שניידט האלץ פאר איינעם וואס ער ווייסט אפילו נישט ווער ס'וועט עס נוצן מיט די אלע זאכן, דער היפך און תיקון וביטול פון שנאת חינם וואס די משנה הייבט אן רעדן וועגן תשעה באב דער שווערסטער טאג, וואס איז געווען די סיבת החורבן, איז מובן וואס דער יום טוב ושמחה פון ט ו באב, וועט דער רבי צולייגן נאך א געשמאקע זאך וואס די גמרא דערציילט דארטן גלייך, זייער שיין ווי ס'איז געשמאק ס'פאסט אריין דארטן, איז מובן וואס דער יום טוב ושמחה פון ט ו באב איז באשטאנען אין דעם וואס בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ווי די משנה זאגט דארט אין אין עמוד בייז, אז די בנות ירושלים זענען ארויסגעגאנגען, זיי האבן געטאנצט אין די וויינגערטנער, אז נישט קוקנדיג אויף די פארשידענע חילוקים צווישן זיי, ס'געווען מורא'דיגע חילוקים, יפהפיות מיוחסות, מכוערות, געווען די שענסטע, די שענסטע מיידלעך, ס'געווען דארטן די גרעסטע מיוחסים, ס'געווען דארטן מכוערות, די, שווער צו זאגן, די עקלדיגע, עס איז עקלדיג צו קוקן אויף זיי, ווי די ברייתא רעכנט אויס ווייטער, ברייתא רעכנט אויס אין דף ל א, גייען זיי אלע אין איין מחול בשלום ואחדות, וואס מיינט מחול? מען קען טאנצן, אז די חשובע, די שיינע און די חשובע טאנצן אין פראנט און אונטער זיי טאנצן א אנדערע, ניין, א מחול איז א א עיגול, אלע טאנצן די זעלבע זאך, ס'נישטא קיין אנהייב ס'איז נישטא קיין סוף, אז איך קוק זעה איך אלע זענען די זעלבע זאך. דער רבי לייגט צו נאכמער, זיי זענען דאן געווען אנגעטון מיט כלי לבן שאולים, אלע האבן געליגן קליידער, ווי האט מען געליגן קליידער? נישט די קלענסטע פון די גרעסטע, די גרעסטע פון די קלענסטע. די גרעסטע האט גענומען פון אונטער זיך, די אונטער זיך האט גענומען פון אונטער זיך. וואס ווייזט דאס? ס'איז געווארן בטל צו די נידעריגע. צום סוף האט גענומען די יפהפי'ע האט גענומען די לבושים וואס איז גאר געווען ביי די מכוערות, ווי די רבי גייט דאס ממשיך זיין ווי ס'שטייט קלאר אין די גמרא. און נאכמאל זיי זענען דאן געווען אנגעטון כלי לבן שאולין, פארוואס? שטייט אין משנה שלא לבייש את מי שאין לו, אהבת ישראל. די מכוערות, די וואס האבן נישט קיין געלט זאלן קומען מיט צופליקטע קליידער, אדער זאלן קומען מיט קליידער וואס איז נישט שיין, עס פאסט נישט, האבן זיך אלע געביטן, אלע האבן אויסגעקוקט די זעלבע. פונקט פארקערט, די די די די יפהפיות האבן אויסגעקוקט אנדערש ווי ווי ווי די ווי ווי די ווי די ערגערע האבן אויסגעקוקט. די גמרא איז ממשיך און מפרט דעם סדר. בת מלך, די העכסטע דרגה, שואלת מבת כהן וואס איז נידעריגער. מבת, סליחה, מבת כהן גדול. בת כהן גדול וואלט גענומען די קליידער מבת סגן, א נידריגערע דרגה, וכו', וואס די הנהגה ברענגט ארויס נאך מער און שטארקער די שלימות פונעם שלום ואחדות, ביז אז די וואס געהערט צום חשוב'ערן סוג איז שואלת, שטייט נישט אז מ'האט געגעבן, מ'איז געגאנגען בעטן, מ'איז געגאנגען לייען, מ'האט זיך אראפגענידערט, דער רבי זאגט קלאר די ווערטער, די וואס געהערט צום. אלעס, וואס מיינט דאס? זי בעט, זי לייט, לייט מיינט לייען, און איז זיך מכניע און מקבל פון דער וואס באלאנגט צו א סוג יותר נמוך וכו', געוואלדיג, און מ'זעט בעפאר די גמרא קומט דער המשך צו דעם, און אינעם זעלבן ענין איז אויכעט נאך געשמאק, די גמרא איז מסיים, וואס איז די גמרא מסיים? איז אויך דאס סיום המסכתא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר, שטייט א פסוק אין ישעיה, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו, דעמאלט וועט זיין די שלימות האחדות וההתכללות פון אלע אידן. זעלבער ענין וואס איז די מסכתא רעדט וועגן דעם ענין פון ט"ו באב, וואס זי טוט אויף אין אנטקעגנקייט צו דעם שווערסטן טאג תשעה באב, זעט מען אויכעט אין דעם סיום המסכתא דעם ענין פון אחדות ישראל און אהבת ישראל, היפך פון דעם ענין פון וואס איז געווען דאס חורבן בית המקדש השני צוליב שנאת חינם. מען זעט דאס סיי ביי די בגדי שאולים וואס בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים מחול, זעלבע זאך דער אייבערשטער וועט מאכן א מחול לצדיקים, אחדות אלע זאלן זיין די זעלבע. ווי ס'שטייט דער לשון ועמך כולם צדיקים, צוזאמען

געוואלדיג, הערט ווערטער, וואס וועט זיין יעמאלט? שטייט א קלארער פסוק אין ישעיה, ישעיה קאפיטל ב' פסוק ד', וכיתתו חרבותם לאיתים, מ'וועט נעמען די שווערדן וואס איז געמאכט געווארן צו הרג'נען, און מען וועט עס מאכן פאר מעדרים אויף עברית, ס'וועט זיין אויף אזעלכע זאכן כלים וואס מען דארף אקערן מיט דעם, בייטן עס אינגאנצן, וכיתתו חרבותם לאיתים, ס'הייסט וכיתתו, מען דארף עס ברעכן, מען דארף מאכן אויף א אנדערע סארט אופן, עס וועט זיין אויף א זאך, זיין א שאוול, זיין א ענין פון א מעדר, לא ישא גוי אל גוי חרב, געענדיגט, אויס חרב, און עס וועט מקויים ווערן בשלימות דער ענין פון להאריך ימיו של אדם. אתם קרויים אדם ווי די גמרא זאגט אין יבמות וואס ס'וועט זיין יעמאלט אריכות ימים ושנים אין דעם זמן פון תחיית פון תחיית המתים וואס ס'וועט זיין יעמאלט לעתיד לבוא און דער רבי לייגט צו אין הערה 84 ווי געזאגט פריער אז דער רבי איז מחבר אין דער הערה די אנהייב מסכת און סוף מסכת על פי זה יש לקשר הסיום לתחילת המסכת וואס הייבט זיך אן די מסכת מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים גשמים ווערט אנגערופן אין גמרא גבורות גשמים, וואו בעט מען משיב הרוח ומוריד הגשם, אין די צווייטע ברכה פון שמונה עשרה, וואס דאס ווערט אנגערופן גבורה. די ערשטע ברכה איז מגן אברהם איז דער ענין פון חסד, די צווייטע ברכה איז קעגן יצחק איז דער ענין פון גבורה, וואס פארוואס איז דאס? זאגט דער רבי דמתוך ששקולה כתחיית המתים, גשם איז שקול אזוי ווי תחיית המתים, דערפאר קבעוה בתחיית המתים, די גמרא אין תענית דף ז זאגט, פארוואס האט מען עס קובע געווען אין די ברכה שניה, ווייל ס'האט צו טון אזוי ווי תחיית המתים, אין ירושלמי אין תענית שטייט, כשם שתחיית המתים, עס וועט זיין תחיית המתים חיים לעולם, כך ירידת גשמים חיים לעולם. דער רבי לייגט צו נאך פון מדרש פון במדבר רבה, פון פון מדרש דביום ירידת גשמים כולם שמחים ממילא האבן מיר דעם ענין פון אריכות ימים ושנים אין דעם זמן פון תחיית המתים מיר האבן דעם קשר אויך צום אנהייב מסכת זיין לעתיד לבוא זיין בכל ישראל וואס יש להם חלק לעולם הבא שטייט קלאר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים אזוי אז אלע אידן וועלן זיך באטייליגן אין דעם מחול לצדיקים וואס עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, און מיר זעען דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און פֿינף און אַכציק א שאלה און דער רבי ענטפערט עס זייער געשמאק, ואף שנאמר והוא יושב ביניהם בגן עדן, איז וואס זאגסטו אז עס וועט זיין לעתיד לבוא? שטייט דאך גן עדן, גן עדן איז דאך יעצט אויכעט ווען די נשמה גייט ארויף למעלה, נאך הונדערט און צוואַנציק איז גן עדן, זאגט דער רבי הרי אין פשטות הלשון, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, שטייט נישט אז ס'איז יעצט ווען יעדע נשמה קומט ארויף איז דא מחול, עתיד,

וואס וועט זיין אריכות ימים ושנים אין דעם זמן פון תחיית המתים דווקא דער רבי ענדיגט צו במהרה בימינו ממש דאס איז פון די שיחה פון ט"ו און כ"ף מנחם אב אין די יאר תשל"ט.